א גוטן ערב שבת קודש פרשת קורח, די וואך איז זייער א לאנגער שיעור, האט מען עס צוטיילט אויף צוויי, יעצט הייבט מען אן דעם ערשטן חלק, א גוטן ערב שבת קודש פרשת קורח. אזוי ווי ס'קומט זומער לייג איך צו זייער א וויכטיגן מעסעדזש וואס איך וויל יעדער איינער זאל הערן, און נאכדעם וועל איך צוקומען צום שיעור מיטן אייבערשטנ'ס הילף, יעצט הערטס אויס.

האבן זיי מורא'דיג צער, די אלע בלעטער זענען אונזערע טאטעס און אונזערע באבעס און אונזערע זיידעס און אין דעם רבי'ן זכרונו לברכה און יעדער וואס האט געגרינדעט די אלע קעמפס שטייען און קוקן אז די קינד זאל האבן א העלטי סאמער, א ביוטעפול סאמער, ער זאל אהיים קומען אין פרישע כוחות, קומט ער אהיים און ער איז נעבעך מאלעסטעד, פארוואס? ווייל א חזיר האט נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך. איך וויל ענק זאגן א זאך וועגן לאוו, וועגן ליבשאפט, אמאל פארט ארויס א מענטש א קאונסלער, ער האט נישט קיין שלעכטע אינטענטשענס, ער זעט עפעס א בחור און דער בחור גייט אים אן אין הארץ, און ער קען זיך נישט, ער ווייסט נישט וואס צו טון. זאלסט וויסן אויב דאס געשעהט פאר דיר זאלסטו אוועקלויפן פון די קעמפ, זאלסט זאגן אנטשולדיגט איך פיל מיך נישט גוט איך קען נישט בלייבן דא אין קעמפ. איך האב שוין דאס געזאגט פאר צענדליגע אינגעלייט, זיי גייען ארבעטן און זיי זעען א מיידל און ס'הייבט זיי אן צו בראדזשען און זיי קומען צו מיר, איך האב אמאל באצאלט פאר איינעם א האלב יאר וועידזשעס ער זאל איבערלאזן א דזשאב, היינט איז ער א מולטי מיליאנער, איך זאג ענק נאכאמאל, איט קען העפען ווייל יו דעיר אין קעמפ און דו'סט טרעפן א שיין יונגל אדער א. פרוי טרעפן א שיין מיידל דארט אין די מיידל קעמפ, דאונט דיסטרוי די טשיילדס לייף, איך זאג ענק די בעסט קעיס סענעריאו איז אידער יו גאו פאר העלפ, יו ליעוו די קעמפ, אר יור טוירד אפשן איז נעם א שערל און שנייד דיר אפ דעם פופיק, און א פרוי זאל זיך אפשניידן די קליטאריס, דא נאט דיסטרוי אדער פיפל, עספעשעלי ווען דעי קאם דער פאר א ווערי גוד ריזען, און דו האסט מיט זיי גארנישט איינגעלייגט. אויסער דעם וואס מען לייגט אריין אזויפיל כוחות פארן זומער, וויל איך דער עולם זאל הערן נאך א ווידיאו פון א וויקטעם, וועט עטס הערן וואסערע פנים ס'האט ווען מען טאטשט קינדער אנאפראפריעט.
Someone just shared with me an article of a young man, a young girl that committed suicide in Eilat the other day.

any longer. יעצט גייען מיר אנהייבן דעם שיעור. איך וויל דערציילן פארן עולם אביסל היסטערי. איך בין אוועק געפארן צו מאכן די מקווה וואס איך מאך יעצט ברוך השם, בין איך אוועק געפארן צוויי וואכן פאר מיין טאטנ'ס יארצייט, ס'הערשט די צווייטע יארצייט, ס'איז זייער א מורא'דיגע הארץ רייסעניש אז כ'זאל נישט קענען זיין ביים ציון, ס'האט מיר זייער וויי געטון, אבער מ'רעדט דאך פון א מקווה. ס'דא דא א געגנט ווי אין די גאנצע געגנט נישט דא קיין מקווה, אזא זאך ווי גיין פרייטאג צונאכטס צו טבילה איז נישט דא דא, ס'איז ס'הייסט בית וגן א הויז מיט א גארטן, ס'דא זייער הויעכע בערג, למשל איך האב געדארפט וואקן צו א שול ס'הייסט בית הכנסת הגר"א, איז ס'ממש גארנישט, מיט די קארס איז עס א דזשאוק. כ'האב אבער געדארפט וואקן סטעפס אפשר הונדערט סטעפס ארויפצוגיין, און נאכדעם נאכאמאל ס'איז רחוב עוזיאל, און נאכדעם נאך א רחוב. בקיצור, א אידישע טאכטער קען מען נישט פארלאנגען ביינאכט זאל גיין אויף די סטעפס, ס'איז נישט געהעריג געמאכט אויך נישט, ס'איז געמאכט געהעריג אבער ס'איז שוין אלט. קיצור, ס'האט מיר זייער וויי געטון, אבער הער אויס, איך בין דאך נישט. ווען איך טו מיינע פריוואטע זאכן בין איך באלעבאס, אז איך טו פארן כלל קען איך נישט זאגן אז דער ציבור זאל ווארטן פאר נחום ראזענבערג ווייל זיין טאטע איז געשטארבן און מען דארף גיין אין בית החיים אין טאג פון די יארצייט, ס'ווערט געברענגט אין קב הישר אז מען קען נישט זיין ביי א טאטן אדער א מאמען אדער ביי עני קרוב טאג פון די יארצייט זאל מען גיין אין עני בית החיים סדנא דארעא חד הוא, אלע בית החיים'ס. זענען די זעלבע, זענען רעדזשיסטערט אין הימל אלס א בית החיים, און דא דא בית החיים וואס ס'ליגט א זיידע וואס ער הייסט משה צבי בן מנחם נחום, פונקט אזוי ווי מיין טאטע האט געהייסן און אזוי ווי נאך וועם יענער האט געהייסן. דאס איז געווען טשערנאבלער חסידים, און זיי האבן נאמען געגעבן מנחם נחום, אין משך די מלחמה האט מיין טאטע פארגעסן אז זיין טאטע האט געהייסן מנחם נחום, ער האט געוויסט ער הייסט נחום ווייל אין שטוב די רעבעצן די פרוי די באבע האט אים גערופן נחום. בקיצור, ווען מ'האט געדארפט געבן א נאמען, איז דא פיר נעמען וואס מ'האט געגעבן. ס'איז געבליבן צוויי זין און צוויי טעכטער, מיין טאטע מיט מיין פעטער ר' אידל בער, מיט די מיסיס בראנער מיט די מיסיס פרידמאן. יעדער האט געגעבן א נאמען נחום, ווייל מיין טאטע האט געשריגן נחום, אבער מיין מומע, מומע רבקה בראנער, און מיין פעטער, ר' אידל בער, האט געשריגן פאר מיין טאטן, דו ביסט נישט גערעכט, דער טאטע האט געהייסן מנחם נחום. שוין. בקיצור, מיין טאטע האט נישט געוואלט, האט געגעבן נאר נחום. זעמער פיר נחום'ס, עס איז צוזאמען נאר א האלבן נאמען. ווייסט די מעשה מיטן רבי הערש מיילעך. ווען איך וואלט ווען געהייסן מיילעך אליינס, וואלט איך געווען אזוי. ווען איך וואלט געהייסן מנחם נחום, האהא, וואלט עטץ ווען געזען וואס איך קען. אזוי בין איך נעבעך אפגעהאקט, העלפט בין איך אפגעהאקט. עניוועי איז מ'האט זיך געקריגט יארן לאנג און שוין. ויהי היום איז געגאנגען מיין ברודער, איך האב א ברודער הרב אנשל, ער איז א גרויסער חקרן, ווען מ'האט איינגענומען דעם הר הזיתים האט ער געוואוסט אז ס'איז דא א משה צבי וואס ער איז געקומען אלס וויזשניץ אויס אלס א כולל וויזשניץ, ער האט געהייסן משה צבי דרימער און ער ליגט דא אין בית החיים איז ער געגאנגען און ער האט עס געזוכט, ס'איז דא דא אסאך. חברה קדישא'ס, איין חברה קדישא איז דא וואס ער האט עס דארט געטראפן, ס'איז געווען קאסוב וויזשניץ האט געהאט דא א חלקה, און די זיידע ליגט דארטן ערגעץ אויבן נישט אין קאסוב וויזשניץ, פארוואס עס איז נישט אויף איין פלאץ ווייס איך אויך נישט, ס'איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה, און ער האט געטראפן פה נטמן משה צבי בן מנחם נחום, מיין ברודער האט זיך נישט געפוילט ער האט געמאכט קאפיס ער האט עס געשיקט פארן טאטן, זכרונו לברכה, און דער טאטע האט געזען אז ער הייסט דעם זעלבן נאמען משה צבי בן מנחם נחום פונקט אזוי ווי ער הייסט, ער, מיין טאטע, האט אויך געהייסן משה צבי בן, מיין טאטע האט געוואוסט נחום אבער למעשה זעהט ער אז ס'איז געווען מנחם נחום, האט מיין טאטע אויפגעהויבן די הענט, ער האט געזאגט. ער האט געהייסן מנחם נחום אזוי ווי די ברודער און די שוועסטער האט געזאגט. מיין פעטער פארציילט מיר ער האט געגעבן די ערשטע אייניקל א נאמען מנחם נחום איז די טאטע אים געקומען אין חלום און ער מיט א שמייכל אזוי איינער זאגט יעצט הערשט האב איך א נאמען ביז יעצט האב איך נישט געהאט קיין נאמען אינגאנצן עניוועי בערך מיט אפאר יאר צוריק איז מען האט געוואוסט פונקטליך ווי די פלאץ איז אבער קיין מצבה נישט געווען ווייסט דאך די אראבער האבן גע'גנב'עט מצבות איך האב אן אייניקל ער הייסט שלום ראפאו א טייערער מענטש זאגט ער מיר מנחם איך וויל דיר באצאלן געלט פאר אראפ און מאך זיכער אז די זיידע האט א מצבה. איך באצאל דיר וויפיל ס'קאסט, איך דארף נישט עקסטערע קיין געלט ווייל איך בין דאך אויך אן אייניקל. און ער האט מיר געגעבן געלט. איך פאר אראפ, און ס'איז געווען אזא פורים צייט, שבת האט מען נישט געארבעט, זונטאג האט מען נישט געארבעט, מאנטאג האט מען נישט געארבעט, דינסטאג ס'איז געווען א פורים המשולש. זאג איך פאר שלום'ן הער אויס, פארן כבוד פונעם זיידן, איך פאר אראפ, קאסט נאך אפאר טעג א האטעל אבער איך מוז דארט זיין. און כ'האב מיר ארומגענומען צו זוכן, האב איך גענומען א מודד, א מעסטער, און ער האט אויסגעמאסטן פונקטליך ווי ס'דארף זיין די מצבה. יעצט שטעלט זיך א פראגע, די אראבער וואס האבן איבערגעבויעט דעם אינטערקאנטינענטל, זיי האבן געבויעט און איבערגעבויעט און געטון, צו זיי האבן נישט ארויסגעריסן דעם גאנצן קבר אויכעט, צו זיי האבן נאר די מצבה געטאטשט? האב איך געפרעגט דעם איד פון די חברה קדישא, און ביי די וועי דער איד פון די חברה קדישא איז געווען דעמאלטס צוויי און אכציג יאר אלט, היינט ווייס איך נישט צו ער לעבט נאך צו נישט, אבער דאס ווייס איך זיכער, ער זאגט מיר אז אין בית יתומים דיסקין איז געווען אזא מין שטינק, ער זאגט מיר ער איז געווען א יתום, מען האט אים אזויפיל געשטופט אין תחת, אז הלוואי ווען זיי גרינדן נישט דעם גאנצן בית יתומים דיסקין, ס'איז געקומען דארטן עלטערע בחורים מיט אלטע חזירים, מען האט געטון וואס מען האט געקענט, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. למעשה, פארוואס זאג איך עס? מען זאל וויסן מען דארף אבאכט געבן, און יעצט קומט זומער אין די קעמפס, מען דארף אבאכט געבן. עניוועי, איז ער געגאנגען און ער האט מיר געגעבן א מודד, כ'האב אויסגעמאסטן. פרעג איך אים אבער, פון וואנט ווייס איך אז די באדי, די גוף, די זיידע ליגט נאך דא? זאגט ער, לאמיך דיר עפעס זאגן, וויאזוי דא ארבעט איז אז מען גראבט אראפ און אז מען זעט, אז ס'איז דא א שטיין ארויף געלייגט דעמאלטס ווייסטו זיכער אז דער גוף איז נאך דארט, איך מיין וואטעווער איז לעפט פון דעם, פארוואס? ווייל אונז לייגן מיר א שטיין און אויף דעם גיסט מען ארויף די ערד, איינמאל דו'סט צוקומען צום שטיין איז גוט, טאמער קומסטו נישט צו צום שטיין, דו גייסט אראפ די גאנצע פיר פיר אהאלב פיס, ווייל דא באגראבט מען ביי פיר אהאלב פיס טיף, דעמאלטס איז אזוי איז שוין דער גוף נישט דא. שוין, איך האב מיך גענומען מיט א צוויי אראבער, מ'האט זיך גענומען גראבן, ער האט נישט געוואלט האבן קיין שייכות מיט דעם, אבער איך האב איי וואנטעד טו דו איט. כ'האב אראפגעגראבן און כ'האב געטראפן די פלאטע, בערך צוויי פיס נידריג איז דא א געהעריגע פלאטע, האב איך געוואוסט אז דער גוף איז דא, ווייל ווען נישט וואלט די פלאטע נישט געקענט דארט זיין. ער האט מיר אויך פארציילט אז אזוי פארקויפט ער יעצט פלעצער אויפן הר הזיתים, וויאזוי ווייסט ער צו ס'ליגט נישט איינער? מ'גראבט אראפ, מ'זעהט אז ס'נישט דא קיין פלאטע, מ'זעהט דער קבר איז ליידיג, איז עס ליידיג. עניוועי, ס'ליגן לעבן מיין זיידן ליגן פלינטנשטיין, דאס איז דער וואס איז אן איידעם ביים קאפישניצער רעבן, חשוב'ע מענטשן האבן דארט געקויפט, מ'האט שוין געלייגט פון דעמאלטס ביז יעצט זעקס זיבן יאר צוריק האט מען שוין געלייגט דארטן צוואנציג מענטשן, ס'איז ממש לעבן ווי ירושלימ'ער רב ליגט ר' משה אריה פריינד ליגט דארטן, ס'איז נישט וויכטיג, למעשה אבער איך בין געגאנגען כ'האב באשטעלט די שענסטע מצבה וואס ס'איז דא, איך האב אויפגעשריבן פה נטמן מיט אלעם, שוין יעצט אז ס'שטייט. אין קב הישר אין פרק עיין אז מ'קען נישט זיין אין א בית החיים ווי די עלטערן ליגן זאל מען גיין אין עני בית החיים האב איך געקלערט כ'וועל גיין דא צו דעם זיידן וואס מיין טאטע זכרונו לברכה הייסט פונקט די זעלבע ווי אים, מיין טאטע האט געהייסן משה צבי בן מנחם נחום, שוין, און איך גיי דארטן און איך זאג אפאר קאפיטלעך תהילים. און אויפן וועג טרעף איך איינעם וואס ער פירט אין ירושלים א תלמוד תורה, איך קען אים, ער פרעגט מיך זאג מיר דו האלטסט נאך ווייטער אן מיט דיין מערכה? זאג איך אים בגדול, זאגט ער ער פירט א גאנצע תלמוד תורה און ער האט געהערט אז איך האב געזאגט מען זאל מאכן א מעגל סגור ער האט עס געמאכט און ער האט אוועק געשיקט א מלמד אויך, בקיצור שוין, ס'האט מיר אבער זייער וויי געטון ווייל געווענטליך אין בית החיים וואלט איך געקענט זאגן א קדיש, יעצט קענט זיך די אלע ניין יארדס, די סוף איז געווען. אז איך בין געגאנגען, כ'האב א באבען אויכעט, זי ליגט אונטען, אונטען איז לעבן ווי די תולדות, ווי די שומר אמונים רבי ליגט ווי די תולדות אהרן, איך בין נישט געווען קיינמאל ביי זייער מצבה, איך האב נישט געוויסט ווי דאס איז, מ'האט מיר געגעבן א סימן אז דארט ווי מ'גייט אריין צום שומר אמונים, דארטען אויף די לינקע זייט ליגט דיין באבע. בקיצור איך וויל ענק זאגן רבותי, איך זאג ענק נישט קיין ליגנט, איך בין אנגעקומען צו דעם, שומר אמונים רעבע, איך האב מיר אזוי אויסגעוויינט די הארץ, כ'האב געזאגט, רעבע, ווער ווייסט דען נאך ווי דו, מיין גאנצע מלחמה געבויט אויף דיין ספר וואס דו שרייבסט אז איך בין ביודעי ומכירי קאמינא, וואס איז פארגעגאנגען אין תלמוד תורה'ס אינדערהיים, מען האט מאלעסטעד קינדער, מען האט געמאכט משכב זכר, און די גאנצע וועלט פרעגט, מען האט אויסגעהארגעט אזויפיל אידן, ווי איז דער אייבערשטער געווען? זאגט ער, איך וועל ענק זאגן, ביודעי ומכירי קאמינא, איך האב געוואוסט וואס ס'גייט פאר, און איך האב מיך געשלאגן, און מ'האט זיך מיט מיר געשלאגן. אין סאטמאר האט ער נישט געהאט אמאל ראש השנה, יום כיפור און סוכות קיין מנין. מ'האט נישט צוגעלאזט ס'זאלן קומען צען בחורים משתתף זיין צום מנין. מ'האט געזאגט, ער הייסט בחורים טראגן שטיינער מיט מעשיות. ער האט גערעדט אפן, ער איז נישט געווען קיין בטלן. ער האט געזאגט וואס ס'גייט פאר, און ער זאגט, כ'מוז געבן חיזוק פאר'ן עולם. און איך מוז שרייבן בריוון אז מען זאל וויסן אז דער אייבערשטער איז נאך ווייטער דא און ער איז א אל קנא ונוקם, ס'וועט אים גארנישט העלפן, און מען זאל מאכן זיכער אז ס'געשעט נישט די זאכן, און דעמאלטס וועט משיח קומען. ער האט עס אין די הקדמה פון זיין ספר. נאכדעם ברענגט ער צו דעם תנא דבי אליהו, האב איך שוין אסאך מאל נאכגעזאגט, דער תנא דבי אליהו ברענגט אז ס'איז געווען עפעס, א שטאט וואס איז געווען הונדערטער מלמדים און תלמוד תורה'ס מיט אלעם, אפאר יאר שפעטער גייט אליהו הנביא דורך נאכאמאל די זעלבע שטאט זעט ער ס'איז נישט געבליבן נאר אפשר פיר אדער פינף מענטשן, הייבט ער אן צו וויינען וואס איז געשען מיט די אלע קינדער, זאגט אים דער אייבערשטער דו וויינסט? דו האסט א פראבלעם? די קינדער האט מען אויסגעלערנט זאל מוציא זיין זרע לבטלה מיט די הענט, און דער חטא האט זיי משוגע געמאכט. דער אייבערשטער האט אראפגעשיקט די גוים אז זאלן זיי הרג'נען, ער רעדט נישט יעצט פון השחתה פון משכב זכר, אריינשטופן דעם פיפיק אין יענעמ'ס תחת, מען רעדט מ'האט זיך פשוט אויסגעריבן. אזוי ברענגט דער תנא דבי-אליהו, ער ברענגט א תנא דבי-אליהו אויף דעם, און איך ברענג עס צו אין מיין ספר אויך אין די מלחמה קעגן פעדאפיילס. אויף דעם האט מען דעם איד געלאזט אן א מנין, מ'האט אים געלייגט אין חרם און ער האט געמוזט אנטלויפן, ער איז אנגעקומען אויף ארץ ישראל נאך פאר די קריג, ער איז שוין תש"ח, ער איז געווען דער לעצטער איד וואס מ'האט געלייגט אויפן הר הזיתים. האב איך אנגעהויבן צו וויינען, רבי, ווער איז נאך אזא עדות ווי דו וואס מען האט געטון מיט מיר פאר גארנישט, איך האב נישט געוואלט נעמען א שררה, איך האב נישט געוואלט נעמען א הערשאפט, איך האב זיי געשריבן די רבנים פינף יאר בריוון, מען האט גארנישט געטון, ביז א רב קאלט מיך אן, אונז ווייסן מיר מער פון דיר, נאר אונז האלט מיר נישט ביים טון גארנישט ווייל פון דעם לעבן מיר אונז, מען האט מיך געלייגט אין חרם, מען האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן, איך האב מיך אזוי צעוויינט דארט, איך זאג אייך רבותי, איך זאג אייך נישט קיין ליגנט. כ'בין נישט קיין בעל מגזם, דער תהלים וואס כ'האב געהאלטן אויפן שטערן איז געווען נאס, וועט, טרו ענד טרו, ווייל כ'האב געטראפן מצא מין את מינו, און ס'איז חוזר וניעור. אויף דעם לייגט מען מענטשן אין חרם? דער סקוקוקוקולענער רבי האט דעם משוגענעם זון אין מאנטריאל האט אויך אונטערגעשריבן, דו פערד דו, כ'וועל דיר ווייזן וואס דיין זיידע רבי אליעזר זישא האט געשריבן פאר בחורים, און ער רעדט וועגן דעם עון פון משכב זכור, און ער רעדט וועגן דעם עון פון הוצאת זרע, ער רעדט פון אלעם. און דו האסט געזען וואס דיין זיידע דורך ביסט צוגעגאנגען מיך לייגן אין חרם, אה, דא האט עטס, דא פארט א ארץ ישראל'דיגער דזשעט, א עראפלאן, א מיליטערישער, ס'טוט זיך דא אין ארץ ישראל, ס'איז נישט קיין דזשאוק, ס'האטס געהערט, פארן דא ס'איז געפערליך, עניוועי. עניוועי, כ'האב מיך אזוי אויסגעוויינט, כ'האב געטראפן מצאתי לי חבר במקרא, אזוי זאגט די גמרא, כ'האב מיר געטראפן א חבר, א צושלאגענעם הינט, פארן זעלבן ריזן פארוואס מ'האט מיך צושלאגן. און כ'האב זייער שטארק געבעטן אז דער אייבערשטער זאל מיר ווייטער געבן סייעתא דשמיא און כח, ביז מ'וועט די קליפה טמאה, קליפת עמלק, אראפווישן פון די פעיס אף די ערד. עניוועי, נאכדעם בין איך געגאנגען צוריק, כ'האב שוין געוואלט צוריקגיין צו מיין טעקסי, קומט אן א גאנצע ווען, מיין טאטע זכר צדיק לברכה האט מיר צוגעשטעלט א ווען, פרעג איך אים אפשר זענט עטץ דא א מנין, זאגן זיי יא, אונז האמיר פונקט א מנין, זאג איך אים פיין, איך וויל זאגן א קדיש נאך מיין טאטן, כ'האב היינט יארצייט, טאטע האט מיר צוגעשטעלט א ווען, כ'ווייס נישט אפשר דער שומר אמונים רבי האט עס מיר צוגעשטעלט, עניוועי, ס'איז דא א קבר נישט ווייט פון שומר אמונים, וואס איז עפעס א פרוי א גרויסע פועל ישועות, דארטן דא א גאנצע זאך. און מען גייט ארויס עפעס דריי מאל א חודש, בקיצור ס'איז דא א ווען וואס פארט יעדן טאג, און די ווען האט מען מיר צוגעשטעלט, ער זאגט נארמאל קומט ער שפעטער, ער איז יעצט געקומען פריער, עס איז גראדע געווען פרייטאג, און כ'האב געקענט זאגן א קדיש מיט אלע פיטשעווקעס, כ'האב עס געזאגט לטובת נשמת משה צבי בן מנחם נחום, יעצט מיר פעלט נאך א האלבע נאמען. נאר ס'איז גארנישט, ס'וועט זיין גוט מיט א האלבן נאמען. וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, איך וואלט מיך קיינמאל נישט געקענט שלאגן מיט דעם טמא'ניק מיט דעם סקווערע שייגעץ ווען איך הייס נאך זיין זיידן, טשערנאבלער זיידע, האט דער אייבערשטער האט שוין אנגעגרייט אז איך זאל נאר הייסן נחום, איך הייס נישט נאכ'ן טשערנאבלער זיידן. עניוועי, דאס איז נאר א שטיקל פון די מעשה וואס דא גייט פאר אין ארץ ישראל, און דער אייבערשטער זאל אונזערע תפילות אננעמען און מיר זאל מיר זוכה זיין צום גואל צדק. מהרה בימינו אמן. יעצט כ'האב באקומען א ידיעה פון מאנסי דארט ווי מיין טאטע ליגט אז ס'דא עפעס א וויזשניצער אינגערמאן איך ווייס נישט ווער ער איז זאגט פאר יעדן אז זאלן גיין צו מיין טאטענס ציון ער זאגט אז ער האט געהאט דארטן א גאר א גרויסע ישועה און ער זאגט ס'איז פשוט וועגן דעם ווייל דער איד האט עוסק געווען צדקה א גאנץ לעבן און אויסער דעם וואס ער האט עוסק געווען אין צדקה האט ער נישט גערעדט אין א שיל ער האט נישט מחלל געווען דעם אייבערשטנס נאמען ברבים א מורא'דיגע זאך סא כ'האב הנאה איך בין געווען ביי דעם וועם נאך מיין טאטע הייסט ער געווען א ראש הכולל איז געווען דא עפעס אסאך יארן און כ'האב באמערקט אויף זיין מצבה אז יעצט איז פונקט הונדערט יאר יעצט חודש אב ווערט הונדערט יאר וואס ער איז אוועק ער איז אוועק אין תרע"ז און יעצט איז תשע"ז ברוך השם. כ'האב אים געזאגט איך האלט דא אינמיטן בויען די מקווה קודם באקום איך אפאר טויטע קללות עס נישט מאכן א בור על גבי בור מיט א מעשה א בוידעם זאג איך פאר די אלע חברה ליסן עטץ קענטס אריין שעלטן ווייל יעצט האב איך אנגעטון מיין בולעט פרוף וועסט. שוין, בקיצור, נאכדעם איז דא אסאך וואס זיי קאלן אפ אז איך טו גוט, זיי פארשטייען פארוואס איך דארף עס טון ווייל ס'איז זייער וויכטיג ס'זאל זיין א שאוער, און שוין. נאכדעם זיצט מען דא אסיפה מיט רבנים, זאג איך אז איך מאך א פירצה, איך שנייד אראפ ביז אראפ, ביז צו דעם נקב השקה שנייד איך אראפ די גאנצע סעמענט און די וואסער קומט אריין פון אויבן, די משנה זאגט אז טאמער ס'איז למעלה איז עס. כקליפת השום גיט, ס'האט אסאך אנדערע טעמים אויך פארוואס ס'איז גיט, ווייל חם בצונן יפה מרום, ס'הייסט אזוי ווי איין מקווה, על כל פנים, קומט דא איינער פון די רבנים מיט א גרויסן עזות פנים און ער גיט א פרעג, זאג, וועלכער משוגענער האט שוין געמאכט אזא מקווה? זאג איך כ'וועל עס זאגן, ס'האט געוואוינט אין ווילימסבורג א איד וואס ער האט געהייסן צעהלימער רב, ער האט געמאכט א ספר מגדלות מרקחים, ער איז געווען א בקי אין מקוואות, און איך האב עפעס א פאר יאר צוריק, כ'דענק שוין וויפיל, מסתם אכט אדער צען יאר צוריק, האט מען איבערגעמאכט דעם מי גשמים, בין איך ארויף אויפן דאך, זיי האבן מיך גערופן איך זאל קומען אויפן דאך, דאס פאר די מענער מקווה, די פרויען מקווה עקזיסטירט שוין נישט. בקיצור, ס'אבער נאך דא וויאזוי ס'האט אויסגעזען, און דארטן האב איך געזען ווי אזוי דער צעלעמער רב האט געמאכט די מקווה, א זריעה מיט השקה,

איז במילא האב איך געזאגט אז איך מאך עס וועגן דעם כמוציא רימון, און נאך א זאך, סאטמאר רב האט מהדר געווען צו מאכן ארטיזשיען וועל וואס דאס איז א קוואל, און א מעיין מיט מי גשמים זענען זיך נישט משיק, די אלע סוגיות וואס איך זאג ענק יעצט דארטן שטייט קלאר אז ס'איז זיך נישט משיק. ווען איך האב געבויט די מקווה פאר די בני יואל האב איך געזאגט פאר רבי חזקל ראטה ווילט איר מאכן א מוציא רימון איז גוט ווען נישט קען איך עס נישט מאכן ווייל איך האלט אז ס'איז נישט אין דער ארדענונג, דו גייסט אריינלייגן פינף טויזנט דאלער צו ברענגען ארויף מי מעיין, וואס האסטו אויפגעטון פון די מי מעיין? טאמער לאמיר זאגן ס'הייסט אוודאי יא דא מ'האט טאמער ס'איז נישט קיין מעיין אדער עפעס איז דאך עס נישט משיק מיט די מקווה ווייל ס'איז צוויי וואסערן, רב חזקל ראטה האט געזאגט אזוי זאלסטו טאקע מאכן, און אפילו די פלעקסי פונעם רבי'נס פלעקסי וואס דארט איז דאך נאר מי גשם האב איך אויך געמאכט אז ס'זאל זיין כמוציא רימון, פארוואס? ווייל ס'איז דא א תוס' אין מסכת פסחים דף קי"ח, הקשה רבינו יחיאל פארוואס האבן די רגלים שלמה המלך האט געמאכט אקסן וואס אויף די אקסן האט מען זיך געטובלט ס'האט געהאט הונדערט און דרייסיג שיעורי מקווה, זיי האבן זיך געטובלט די כהנים, ס'איז געשטאנען אויף צוועלף אקסן, די אקסן האבן געהאט א לאך, דאס הייסט די אייזערנע כלי האט געהאט א לאך ביז אראפ צו מי עיטם, פרעגט תוס' דער רבינו יחיאל צו וואס האט געדארפט זיין כמוציא רימון, ס'איז דאך גענוג שפופרת הנוד, ענפערט תוס' אז וויבאלד די אקסן זענען זייער ווייט איינס פון אנדערע ס'זאל נישט אויסזען כהורק מכלי אל כלי, יעצט אסאך מאל אז מ'האט א השקה וואס דאס איז זייער א דיקע וואנט, צו לאמיר זאגן ס'איז דא צוויי ווענט אזוי ווי איך מאך אסאך מאל אז יעדע בור זאל האבן עקסטערע פאר זיך ווענט, איז אויך א שאלה כהורק מכלי אל כלי איז וואס דארף מען טוהן איז מאכן כמוציא רימון און די זעלבע אויך האט שלמה המלך געמאכט כמוציא רימון ווייל סזאל נישט זיין קיין חיבור פון קטפרס ווייל סאיז געגאנגען אין די אקסן דורך די פיס פון די אקסן איז געווען פון אויבן אראפ איז יעצט אז דו מאכסט דא א השקה מיטן פלעקסי האסטו א פראבלעם ווייל אפשר איז קטפרס קלויזנבורגער רב זאגט קלאר מזאל עס נישט לייגן ווייל סאיז קטפרס אנדערע האלטן אזוי מזאל עס נישט לייגן איז טאמער סאיז כמוציא רימון הייסט עס אזוי ווי איין ק, לויט דעם רבינו יחיאל. און איך וויל אייך זאגן אז אזוי האט אפגעלערנט דער מהרשב, איך האב געטראפן פון א תלמיד פון מהרשב וואס ער האט געמאכט מקוואות פאר די קריג, ער האט געהייסן ר' שמואל פלאטקין, וואס ער האט געשיקט אים מיט הרב לאנדא זאל מאכן מקוואות, און ווען איך בין געקומען אמאל אויף זשיטאמיר איז געקומען א איד קעגן דעם רב און האט אים געזאגט דאס איז א חיבור וואס דיין טאטע האט געדרוקט ביים

שפעטער האב איך אים געברענגט דעם חיבור פון רוסלאנד וואס איז היינט נישט געדרוקט אפילו, מען האט עס דעמאלטס געדרוקט שטילערהייט, און זיין זון גראדע וואוינט אין קראונהייטס, און מען האט אים געגעבן דעם ספר, און ס'שטייט דארטן אז דער מהרשב האט געזאגט ס'זאל זיין כמוציא רימון וועגן דעם רבינו יחיאל האט ער אפגעלערנט אז ס'איז כמוציא רימון איז עס אזוי ווי איין מקווה, איז ממילא האב איך דעמאלטס געזאגט רב חזקל ראטה, איר ווילט מאכן א מעיין און איר מאכט א חומרא און וואס איז די קולא? זאגט ער, איר זענט גערעכט, לאמיר מאכן כמוצא רימון, כמוצא רימון איז פֿיר אינטשעס שטאטס דרײַ אינטשעס איז פֿיר אינטשעס, עניוועי איז, מאך איך דא אויכעט אבער איך מאך נישט כמוצא רימון איך מאך א פירצה, און אזוי ווי די רבנים האבן געהערט די אלע זאכן וואס איך זאג זענען זיי געווארן מורא'דיג נתפעל און זיי האבן מסכים געווען אז מ'גייט נישט מאכן מער די קליינע לעכערלעך אפילו ווען דו לייגסט אריין א אן אנדערן פייפ וואס איז גרויס אנדערטהאלבן און זעסט אסאך מאל ס'גייט נישט דורך, מאך עס, בעל הבית'יש, שרייט ער אויף דו האסט א פראבלעם אז דו מאכסט א פירצה ווייל ס'טוישט זיך אויף די וואסערן, זאג איך מר. וויד, איר ווייסט וואס דאס הייסט חוק כלים שלובים? זאגט ער יא, דאס הייסט אז וואסער באלאנסט זיך אויס, יעצט איז נישט קיין חילוק צו דו האסט א לאך זעקס פיס נאך הויך העכער דעם, ווי לאנג די לאך איז אינעם גובה המים, וויפיל סענטימעטער עס דארף זיין, לאמיר זאגן דו מאכסט עס ביי הונדערט און צוואנציג סענטימעטער, גייסטו עניוועי צו עני צו גארנישט אנקומען, עט די ענד אוו די דעי האסטו א פראבלעם ווייל דער לאך וואס איז די השקה לאך גייט אויסמישן די וואסער און יעצט וואס איז א חילוק צו דו מאכסט דעם לאך העכער ביז ארויף אין שטיסל, שוין זיי האבן אלע איינגעגעבן נמנו וגמרו מ'האט זיך דא ארום געקריגט מ'האט נישט געקענט ארבעטן דרײַ שעה מ'האט זיך אויסגעקריגט יעדער האט אנגעטון די פאנטשינג גלאווס און מ'איז געבליבן אז אזוי ווי איך זאג אזוי גייט עס ס'וואלט עניוועי געבליבן אזוי ווייל איך האב זיי געזאגט, ביי מיר גייט אזוי, ס'איז איידער מיי וועי אר די הייוועי, ווייל איר האט נישט די יארן עקספיריענס וואס איך האב, איר ווייסט נישט אלע אנדערע פראבלעמען וואס זיי מאכן זיך, סאו איטס מיי וועי אר די הייוועי, יו אנדערסטענד? אבער למעשה האב איך זיי געזאגט אזוי, איך לינק אבער אלעס מסביר זיין ביז עטס וועטס פארשטיין, און ברוך השם יעדער איז ארויס פארשטענדיג. יעצט האבן זיי א פראבלעם פארוואס דער רבי האט געהייסן מען זאל מאכן דרײַ אינטשעס ווען ער האט געוואוסט אז ער האט ארויפגעברענגט א קוואל. זאג איך אים דאס דארפסטו פרעגן די סאטמארע דיינים, דאס האט שוין מיט מיר קיין שום שייכות נישט האסט געזען וואס איך ווייז דיר תוס' רבינו יחיאל אין פסחים דף קוף יוד ח עמוד בית איך ווייז דיר די אלע די שיטה מיט כביצה'ס און ושומן ומשקין און ביצה און איך ווייז דיר דא דעם חבית שנפלה לים איז דא די ריטבא איינע פון די טעמים פארוואס ס'איז נישט טהור די מים שבחבית שוין. זיי האבן געוואלט מען זאל גיסן קודם די פלאר, די פלאר נישט פון די מקווה, די אנדערפינינג דעם וואס ס'האלט, און נאכדעם וועט מען זען צו ס'שטימט, האב איך זיי געזאגט אזוי, מורפי'ס לאו, דא גייט נישט שטימען, האבן זיי געזאגט אונז געבן מיר דיר טויזנט שקל טאמער ס'שטימט נישט, ענד געס וואט, ס'שטימט נישט, כאאאא, ס'מורא'דיג, ס'אזוי, ווען מ'האט געמאכט די וואנט, מ'האט עס אראפגעגאסן פון אויבן אראפ, האט מען נאכנישט אויסגעקלינט, ווען מ'האט געמאכט די מעזשערמענטס האט מען געמעזשערט פון וואנט צו וואנט. וואנט. למעשה די וואנט אבער אנפארטשענעטלי גייט נישט הונדערט פראצענט גראד, די וואנט גייט מיט א פֿינף צענטימעטער מיט א בויך ארויס פון די בילדינג, קומט אויס אבער דארטן וואו ס'איז אויף די נענסטע פלאץ דארט פעלט פלאץ, ס'פעלט ברוך השם ס'פעלט. פונקטליך די גאנצע וואנט, די צוואנציג פינף און צוואנציג צענטימעטער וואס מען האט געדארפט האבן פאר די וואנט דאס איז נישט דא, אבער מען האט אויסגעגראבן, האב איך געהייסן לייג ארויף האלץ, ווייס איך לייג ארויף קודם די פרעים וויאזוי ס'וואלט געדארפט זיין אויף די פלאר וויאזוי ס'זעהט אויס, און זיי זאגן ממש זיי גלייבן נישט, זיי קענען נישט גלייבן דאס, שוין געקומען דער ארכיטעקט, דער נאטשאלניק, דער גרויסער מיטן גרעסערן, און זאג איך זיי ליסען, יו מעיד א, יו גופד אפ. זאגן זיי יא זיי האבן געגופט אפ ווייל זיי האבן גענומען די מעזשערמענט פון די עק פון ביידע זייטן פון די וואנט אבער זיי האבן נישט גענומען אז אינדערמיטן איז עס ארויסציר און דא איז עס אריינציר בקיצור ס'איז גוט ס'איז אויף צרות עניוועי מען קען עס נאך יעצט פאררעכטן מען קען נאך אוועקשניידן נאך אביסל ס'וועט זיין א קלענערע דרעסינג רום צו א קלענערע האל. אבער זיי זאגן אלע ס'איז דא זהירות מיט זריזות, די צוויי מוזן זיין ביי יעדע זאך, זיי האבן זיך געוואלט צואיילן, נע נע מ'וועט ענדיגן מ'וועט ענ נע נע נע ענדיג נישט פון מיינעטוועגן זאלסט זאלסט עס נישט ענדיגן, זאגט ער יא אבער זיי דארפן עפעס אוועק פארן יעצט אויף לאנדאן אויף וויקעישן, זאג איך נו קענסט פארן אויף לאנדאן קענסט עס איבערלאזן איך קען אהיים פארן דו וועסט פארן אויף לאנדאן און מ'וועט אפשמועסן א צייט נאך יעדנ'ס וויקעישן וועט מען זיך נאכאמאל צוזאמקומען אבער יו קענט דו איט אנדער פרעשור ברוך השם. ס'איז געווען א געוואלדיגע סייעתא דשמיא. ס'איז נישט אזוי ווייט, איך מיין ס'איז א סייעתא דשמיא, אבער ס'איז נישט אזוי ווייט א סייעתא דשמיא ווי ס'איז איך בין זייער זייער א שטאטער ארבייטער, איך מאך און איך איל מיך נישט, און אז איך דארף דא זיצן נאך א וואך און נאך א חודש האב איך אויכעט נישט וואס צו טון אין ניו יארק, זיץ איך דא, איך האב נאך דא צו מאכן עטליכע דעכער, כ'האב געווען געזאגט ס'איז געווען איין פסול'ע דאך וואס די רבנות איז מיט מיר געקומען לעצטע מאל, זיי האבן מסכים געווען, זיי האבן א. ציפט שוין אלעס, דא האב איך נישט געדארפט געבן צושטייער ווייל דאס איז א ערנסטע פראבלעם און זיי האבן שוין ערלעדיגט אלעס, יעצט דארף איך ארבעטן א סיסטעם וויאזוי מען זאל פאררעכטן דעם דאך. שוין. יעצט אז איינער העט זיך ווינדערן וויאזוי געשעט אזאלכע טיעותים וויל איך ענק זאגן אז אין סאטמאר אין די גרויסע מקווה אין די קאנטרי דארט ווי די כולל מקווה איז אין וואודרידזש איז אויך געשען א טעות, איך בין נישט דארט געווען אבער וואז ביפאר מיי טיים. און ס'איז געבליבן אז מ'האט נישט געקענט אנדערש מאכן נאר מ'האט געמוזט ארויסלאזן איין בור השקה. ס'האט נישט קיין בור השקה, מ'טובל'ט זיך אין מי אין מי גשמים אליין, צו ווי כשר ס'איז דאס ווייס איך, ווייל מ'קען עס נישט אויסטרוקענען געהעריג. בקיצור, אזא פנים טראגט עס, מ'מאכט, מ'מאכט, מ'מאכט, עניוועי. זיץ איך דא ווייל דא האב איך כאטש ווי צו דאווענען ווי א מענטש, עניוועי. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, כ'האב פריער געזאגט אז ווער ס'האט עס געמאכט פרעגט מיך וועלכער משוגענער מאכט א פירצה, זאג איך אים צעהלימער רב דער ערשטער און דער צווייטער איז הרב ר' מאיר פאוזן, ר' מאיר פאוזן האט אויך געמאכט אין לאנדאן א פירצה, נאר כדי ס ד און ס'שטייט דארטן א פירצה מוז זיין למעלה, ס'מוז זיין רואה פני הרקיע. דעם הימל איז ער געגאנגען, ער האט צוזאמגעשטעלט ביידע בורות זאלן זיך צוזאמטרעפן אינדרויסן פונעם בילדינג און ער האט ארויפגעשטעלט אזא פלעסטיק, אזא, איר ווייסט ס'איז דא ביי די דעכער אז ס'זאל אריינקומען די ליכטיגקייט האט ער ארויפגעשטעלט אזא פלעסטיק און ממילא איז עס רואה פני הרקיע, האט ער עס פארציילט אמאל פארן סאטמאר רב פארן דברי יואל האט דער רבי אזוי געלאכט א אפשר לאכט ער נאך יעצט, ער זאגט דאס מיינט מען נישט, מ'מיינט נישט ס'מוז זיין אפן מ'זאל זען דעם הימל. עניוועי, וואס דאס מיינט איז אז ס'דארף זיין פון אויבן. איך ווייס, איך האב געמאכט אזא מקווה אין פלארידע מיט יארן צוריק, דארטן קהל חסידים האב איך עס אויך געמאכט אזוי. שפעטער איז געקומען א שאלה, זיי האבן געוואלט צודעקן דעם בור כדי מ'זאל קענען זיך דארטן אויסטוהן. האב איך זיי געזאגט, שניידטס ארויס אביסל. ממילא וועט עס זיין רואה פני הרקיע, ווען דו מעגסט עפעס ארויף לייגן נאר שנייד עס ארום אביסל ס'זאל זיין א מוציא רימון א פיר אינטשעס אויף פיר אינטשעס, און זיי האבן מיך געפאלגט, שפעטער דארט געקומען א רב זאגט ער אז ס'איז א בהמה'שקייט געווען דאס צו שניידן, דאס האסט געקענט לאזן אזוי, פרעג איך פארוואס, זאגט ער איר מיינט ס'הייסט רואה פני הרקיע מיינט מען דאס, רואה פני הרקיע מיינט אז אזוי ווי דער שטיין די וואנט זעהט דעם דאך, אזוי דארף דאס זיין אויסגעשניטן אז די פרצה פון אונטן זאל אויכעט זעהן דעם דאך, דעם רקיע, דעם הימל, כ'ווייס פונקטליך וואס דאס איז טייטש, נישט קיין חילוק, אבער עס מיינט נישט אז איר טארט נישט נאכדעם עפעס ארויפלייגן, עס מוז עפעס בלייבן אזוי, סאו איך האב כ'האב געמאכט די זעלבע אין אומאן, כ'האב ארומגענומען די וואנט אז ס'זאל ארומגיין, איך לאז עס נישט דורכגיין, נו, ער האלט אז מ'דארף דאס אויך נישט טון, אבער דאס איז שוין נישט קיין גרויסע נפקא מינה, אבער למעשה זאג איך אים אסאך מענטשן מאכן אזוי, ווייל איר האט נישט געזעהן הייס איך קיין משוגענער, דאס האב איך אים מסביר געווען, זאגט ער, איר ווייסט איך וועל אייך זאגן, איך זעה איר זענט א מומחה, יא, איך האלט אז איך דארף נישט סתם טשעפען מיט אייך, איר טוט א גוטע ארבעט, שוין, ברוך השם. יעצט, דער פאפא רב זכרונו לברכה האט נישט געלאזט זיין רעבעצן זאל נוצן סאטמארער מקווה וועגן דעם טעם וואס ס'האט נישט געהאט קיין מוציא רימון, ס'האט נאר געהאט א שפופרת הנוד און מען ברענגט ארויף קוואל וואסער, דאס האט מיר געזאגט א תלמיד פון צעהלים רב וואס ער ווייסט עס פאר א בירור און פאר א פאקט. סא צוויי טעמים האט ער געהאט, קודם האט נישט גליב געהאט די לאך איז געווען צו קליין, און צווייטענס אז ס'האט נישט געהאט קיין זריעה אזוי ווי דער חתם סופר מיטן חזון איש, סא איך האב דא א זריעה ווי דער חתם סופר און דער חזון איש, און למעשה מיינע לעכער זענען מחיה'דיג גרויס, און שוין, און דער אייבערשטער זאל העלפן איך זאל זוכה זיין צו פערטיגן נאך פארן ווינטער וועט מען שוין קענען ניצן ווינטער. ס'איז א גרויסע שאד אז שומר שבת האט אפגעברענט, ווייל שומר שבת איז אזוי, דער פריעריגער רב האט מיך נישט געלאזט קומען דארט דאווענען, מיר אויסדריקליך געזאגט ער וויל נישט איך זאל קומען דא דאווענען. האב איך אים געפרעגט פארוואס קען יחיאל בראנער יא קומען דא דאווענען, האט ער געזאגט איר פארשטייט נישט, איר זענט דאך אין חרם, יחיאל בראנער איז נישט אין חרם, דאס איז לייצער, דער זון האט מיר געשיקט א מעסעדזש נאכדעם ווען דער טאטע איז אוועק, ער איז געווארן רב אז איך קען. קומען דאווענען, ער האט נישט קיין שום אבדזשעקשן קעגן נחום ראזנבערג, און ברוך השם זייער אסאך מאל איז געווען, יא איך בין געווען א אבל נאך מיין טאטן מיין מאמען, און ס'איז געווען דארט איינער ר' הילל הייסט ער, ער האט מיר געזאגט איך סעיוו דיר א פלאץ פארן עמוד, קענסט צוגיין איך האב נישט קיין פראבלעם מיט אייך, סאו ס'איז גענוג א שאד אז אזא שול האט אפגעברענט, אבער נעווערדעלעס מ'וועט עס אם ירצה השם צוריק פיקסן, בעסער ס'איז איז בעסער אויז. און שוין. יעצט כ'האב געוואלט רעדן נאך אביסל וועגן די ענין פון גיין אין מיליטער, ביי אונז איז אויך געווען א בחור וואס ער איז געגאנגען אין מיליטער, א סאטמארע בחור, נאר דארטן איז מען אזוי שטרענג מיט אלעם, מען האט עס נישט געקענט פארטראגן, מען האט זיך געבעטן, מיט גרויסע פראטעקציע האט מען אים ארויסגעלאזט, ווייל די מיליטער וויל אים נישט אפילו ארויסלאזן, אז ס'האט געדזשוינט די מיליטער, יו העוו טו סטיק איט אוט, סאו איך פארשטיי באמת נישט וואס האט מען זיך אונז פארלייגט אויף די ארץ ישראל'דיגע. זיי גייען אין מיליטער, זיי טוהן דאס זעלבע וואס אונזערע ליידיגייערס טוען, און אין פעקט דעיר'ס נאטינג ראנג, ווייל אז זיי גייען אין מיליטער זיי זאלן כאטש ווערן עפעס א פאכמאן, עפעס זאל פון זיי ווערן, איז אוודאי ס'איז פיל מיט זנות, אבער אז מ'דרייט זיך אין די גאס איז עס די זעלבע זנות. יעצט איך וויל נאכאמאל מודיע זיין פאר די רבנים, איך האב געזאגט פאר רבי אהרן שיעור ד' דארף ווערן א געהעריגע קאלעדזש, און ער זאגט ער האט מורא פאר די אידן וואס האבן געכאפט בילקעס ביים דברי יואל. ס'איז א ביג מיסטעיק. אז דער אייבערשטער האט דיר יעצט געגעבן די הנהגה, דארפסטו עס פירן וויאזוי ס'איז די בעסט אז כלל ישראל זאל נישט צופאלן. און חוץ מזה, איך האב געזען וואס ס'איז געקומען צו באגראבן דעם מיט יענעם, האסטו דיך נישט גערעכנט אויף גארנישט, מ'האט באגראבן יעדן. וואס ביסטו געווארן יעצט אזוי גוט? יעצט גייסטו דיך רעכענען? אידן וואס האבן געגעסן בילקעס ביים דברי יואל, ס'דארף עפענען א קאלידזש? אונזערע בחורים זענען אזוי געלערנט, איך זע איך ווער ממש נתפעל, איך מיין, איך בין דאך אויך נישט קיין. פון יענע זייט פלויט. איך זאג ענק די ידיעות מיט די שיינע זאכן וואס זיי שטעלן צוזאמען די בחורים איטס אנבעליוועבל, סאיז דא יונייטעד ניגראו קאלעדזש פאנד אדווערטייזן זיי זייער א שיינעם סלאוגען א ברעין איז א טעריבל טינג טו וועיסט דאס דארפט עץ ענק אויסלערנען דער אינגערמאן איז נישט מסוגל צו לערנען אגאנצן טאג נו וואס זאל ער טוהן ער האט ליב אנדערע זאכן און ס'מוז נישט האבן צוטוהן מיט זנות. ווען מען גייט אין קאלעדזש לערנט איינער דעם פאך, איינער לערנט יענע פאך. פארוואס וועט נישט יעדער א דאקטער? יעדער האט אן אנדערע נטיה. יעדער, איינער וויל ווערן א דאקטער, איינער וויל ווערן אן אקאונטענט, איינער וויל ווערן א פאליסמאן. איך האלט נאכאמאל מען דארף מעורר זיין, ס'איז געווען יעצט א גרעדזשועט פון איבער נײַן הונדערט נייע פאליס אפיסערס, נישט דא קיין איין איד דארט. ס'איז דא צוויי אידישע נעמען, אבער איינער וואס ס'העלפט מיר צו צו מיין ריסערטש האט מיר געזאגט ער האט דורכגעקוקט ביידע זייער היסטארי, איינער איז א טשייניז גוי און איינער איז אן אנדערע גוי, סאו בעיסיקלי וויר לוזינג עווריטינג עניוועי. אין באלטימאר און אין וואשינגטאן איז ניינטי פראסענט מענטשן ארבעטן פאר די גאווערמענט. יעצט אין באלטימאר איז דא אידן וואס ארבעטן פאר די גאווערמענט. אבער אין וואשינגטאן איז נישט דא קיין איין איד וואס ארבעט פאר די גאווערמענט, פארוואס? ווייל די שווארצע האבן עס געירשנט, זיי האבן געהאט א פראבלעם מיט סיוויל רייטס, זיי האבן אלעס צוגענומען, ובמילא רבותי פייפט זיך אויס פון די רבנים, קיין גוטס צום זאך נישט ברענגען, זיי ווייסן נישט וואס דער חורבן הדור איז, זיי ווייסן נישט וויאזוי מען גייט צו צו אידישקייט, זיי ווייסן נישט וויאזוי מען גייט צו צו הנהגה, זיי מעגן דעגרעידן און בעלידלען, איך דענק איך האב געשיקט איינער פון מיינע משפחה האב איך געשיקט אין קאלעדזש ער זאל זיך עפעס לערנען א פאך, אמאל קומט די רבנים מען טאר נישט מען טאר נישט, זאג איך אנטשולדיגט איך האב געפרעגט די רבנים, איך האב געזעהן אז עס וועט זיין בעסער אז ער וועט זיך לערנען עפעס א פאך, במילא פאלג איך אייך נישט, איך האב נישט מיט אייך גארנישט, דאס איז דאך סאקמער קאקמער, אז יענער דארף פרנסה טאר ער זיך נישט אריינמישן און העלפן, ער טאר זיך אריינמישן און העלפן ווען מען טוט א זאך וואס אים געפעלט נישט. משה דוד נידערמאן דארף נישט גיין אין קאלעדזש, ער האט אונז אפגעגנבעט און אפגעראבעוועט די קאמיוניטי, ער האט נישט קיין פראבלעם, ער ער האט א מולטאמיליאן דאלער הויז אין מאנראו ערגעץ, אונז דארף מען סטראגלען. קיצור, איין רב קאלט אפ פרעג איך אים וואס איז ראנג צו גיין אין קאלעדזש? זאגט ער וואס הייסט? מען שלאפט דאך אויף מיידלעך א גאנצן טאג. זאג איך אים איר זענט אלל קאנפיוזד. אין דער אלטער היים איז מען געגאנגען אין קאלעדזש צו שטודירן, מען זאל זיך אסימילירן צום גוי, דעמאלטס זענען אלע רבנים ארויס קעגן דעם. היינט דארף מען האבן אן עדיוקעישן מען זאל קענען מאכן פרנסה דורך צו לעבן דעם טאג, און ממילא דארף מען גיין אזוי ווי שטייט אין די גמרא מסכת קידושין, א טאטע דארף לערנען א קינד אן אומנות, און די מיידלעך דארפן זיך אויך לערנען אן אומנות, און אז טאמער טוען זיי עס נישט, איטס נאט עי רייט וועי טו סטארט א לייף. דער אינגערמאן האט נישט קיין עדיוקעישן, די ווייב האט נאך ווייניגער עדיוקעישן. און עט די ענד אוו די דעי פון ווי האט מען לעבן? אה ס'איז דא א באשעפער? אה אונז ווייסט מען אויך ס'איז דא א באשעפער, שור ווייסט מען אבער די באשעפער זאגט וברכתיך בכל אשר תעשה, תעשה מיינט יו גאטא דו רייט נאכדעם טוט דער אייבערשטער צו העלפן נאט גיוו אפ ער'ט נישט אריין גיסן דורך דיין קוימען ס'זאל אריין פאלן דאלערס. כ'האב געטשענדזשט אינגאנצן מיין סדר החיים. כ'פלעג אלץ זאגן ביז כ'וועל נישט זען אז אין די ניו יארק סיטי טרענזיט אטאריטי איז דא כאטש צוואנציג טרעין דרייווערס און כאטש פערציג טיר עפענערס, ביז דעמאלטס וועל איך נישט זיין צופרידן. פארוואס? ווייל איך האלט אז די גוים נעמען איבער אלע דזשאבס און עווענטשעלי וועט מען נישט האבן קיין שום רעפרעזענטעישן אין ערגעץ. יעצט האב איך געטוישט מיין מיינונג, כ'וויל ענק זאגן רבותי איי טשעינדזשד מיי מיינד אינטייערלי. און זייטס נישט ברוגז. ווילאנג ס'וועלן נישט זיין חסידישע פרויען וואס זאלן דרייוון עראפלאנען וועל איך נאכנישט זיין צופרידן. כ'האב געזעהן אזוי ווי ס'איז דא יעצט אן אל על דרייווער, א פרוי, א מאמע פון פיר קינדער, און זי ווייסט פרנסה מוז מען האבן, און גנב'נען קען מען נישט און מ'טאר נישט, איז זי געווארן א פיילעט. זי האט נישט געהאט גענוג קרעדענשאלס ווייל זי האט נישט געהאט גענוג שעה'ן אין פליען, איז זי געגאנגען אויף אמעריקע און זי האט עס דארט געמאכט, און זי איז צוריקגעקומען דא, זי האט געפעסט אלעס. און זי איז געווארן א דרייווער. אידישע טעכטער איר דארפט אייך אויפוועקן, עטס קענטס ענק מער נישט אנליינען אויף ענקערע מענער ווייל די מענער אליין האבן נישט קיין פאך. שוין, יעצט לאמיר זיך צוגרייטן אביסל צום זומער. כ'האב ענק שוין געזאגט אז מ'דארף אבאכט געבן וואו די קינדער גייען און ווער ס'ען זיין די קאונסלערס און די שלאף רעבעס. יעדער זאל אריינגיין אין די אפיס אינאיינעם, די אלע וואס זייערע קינדער לערנען אין איין כיתה, און ווארענען די מנהל אז טאמער ס'וועט געשעהן א סעקשועל אביוז גייט ען גראד צו די פאליס און נישט געבן קיין מעשיות, מען טאר נישט די תורה מעשיות געשעפטן, כ'האב פעסטגעשטעלט ס'איז דא תורה שבכתב און ס'איז דא תורה שבעל פה, צוויי תורות איז דא, כ'האב פעסטגעשטעלט אז ס'איז דא נאך א זאך, ס'איז דא ישיבות' תורות און די בעלי בתים'ס תורות, די תורה פון די בעלי בתים איז אז מען טאטשט א קינד, זאל מען נעמען עקשען? און די ראשי ישיבות זאגן ניין מען טאר ניט מען טאר ניט צו מסירה מסירה רבותי טינק פאר יור טשילדרען דאונט טינק פאר די ראש ישיבה מ'עט אונז ארויסווארפן יעדער האט זיך נאך פלאצירט און ס'דא וואס זענען נישט געקומען פאראויס און מען האט אויך ארויסגעווארפן זייערע קינדער און די ראשי ישיבות עסטו נישט אויסרעכענען גארנישט פארוואס זיי האבן א דרייוו זיי האבן א דרייוו מאלעסטן קינדער. ווען זיי זעען א שיין יונגל, האמיר אונז בקבלה פון דעם קליין פון מאנסי, אז ווען ער זעהט זיין טארגעט איז נישט דא קיין באשעפער חלילה, ס'איז נישט דא קיין תורה, ס'איז נישט דא גארנישט, איז במילא איז ער פינישט. דארף מען זעהן זיך אויסצונעמען מיט די הנהלה, זאלן אונטערשרייבן א צעטל אז טאמער עט מען טאטשן א קינד גייט מען גראד צו די פאליס, און אויב מען וועט שטערן, איז עס אין טרודיג אינדזשאסטיס. אונז קען מען נישט מער צולאזן די חאזעריי. אונז צאלמיר די געלט, און אונז שיקמיר די קינדער זאלן זיך אויסלערנען אידישקייט, און זאלן זיין ערליכע אידן, און אלל אוו א סאדען איז מען מכשיל די קינדער, און אונז טאר מען נאך נישט גיין פראטעקטן די קינדער אויך נישט. נאכדעם וויל איך זאגן יעדער איינער. זאל קויפן א פאון, מאושר, מפישער, וואס דו ווילסט, נאר גיב מיט דיין קינד א פאון און ער זאל האבן גענוג דראונטן ער זאל עס קענען טשארדזשן ביינאכט, ווייל ווען ער האט א פאון ציטערט דער מלמד און דער מנהל און אפילו אן עלטערע בחור, און טאמער האט ער נישט קיין פאון, הרב יידל פלעגט אפשניידן די טעלעפאנס האסט נישט געקענט ארויסקאלן און אפאר וואס מען האט געקענט ארויסקאלן האט ער אויסגעהערט, רבותי! איטס יור טשיילד, מעיק שור הי איז סעיף. און מען זאל האבן א ליסטע ווער ס'גייט זיין דער קאונסלער. קען זיין ער איז גאר אויף די רעדזשיסטערט סעקס אפענדער ליסט. לאזט'ס ענק נישט. איינמאל מ'האט אפגעטרענט א קינד איז ער פינישט. דא יעצט איך בין דא אין א שטאט אין ארץ ישראל. מ'האט אפגעטרענט דעם פרייטאג א וואויל קינד פון פערצן יאר. יעצט ווען איך מאך דא דעם האטליין איז שוין דאנערשטאג ביינאכט, ער איז נאך אין א מענטל אינסטעטושן דא ממש ווי איך ארבעט דא, איך בין אין בית וגן, ממש ווי איך ארבעט דא איז דא א שערי צדק שפיטאל, ס'איז גרויס צען גאסן, ס'איז פון די גרעסטע שפיטעלער דא, און ער איז נאך אין משוגעים הויז. און מען קען נאך נישט נעמען זיין טעסטעמאוני, קען מען נאך נישט אויפפיקן דעם נואף וואס ער איז א פֿינף און זעכציק יערעדיגער חזר, און ער וויינט שוין דא צום רב, אוי איך האב א שטוב מיט קינדער, זאגט דער רב, דאס האסטו דאך געוויסט פאר דו האסט געשטופט א בחור, מען ווארט אויף טעסטעמאוני פונעם בחור, ער איז נאך נישט מענטלי העלטי, רבותי איטס יור טשיילד, יו וואנט טו פלעי וויט איט? העי, דו איט! יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן אז יעדער זאל וואטשן די דרייווער'ס לייסענס זאלן זיין אפ טו דעיט, די רעדזשיסטרעישאן פון די קאר מיט די אינשורענס זאל זיין אפ טו דעיט, ווייל טאמער האט מען דיר סוספענדעד די לייסענס, דו מוזט אפילו נישט וויסן, מען שטעלט דיך אפ מיט א ספידינג טיקעט אדער וואטעווער איט איז, אין די קליינע דערפער אין אפסטעיט ניו יארק נעמט מען דיך גראד צום פארמער, ער איז דער דזשאדזש אויכעט, און קודם האלט מען דיך דריי טעג אין א קאונטי דזשעיל, וואס דארט איז דא די גרעסטע רוצחים. נאכדעם ווען דו עסט ארויסגיין פון דארטן אויף בעיל, עסטו אנהייבן א פראסידזשער. מען זאל אויך וואטשן מען זאל נישט ספידן, יעדער זאל גיין צו טשעקן די טייערס צו ס'האט גענוג גומי, צו ס'איז נישט אפגעריבן, און מען דארף אויכעט וואטשן אז מען זאל האבן א טשיילד סיעט פאר יעדן קינד, ווען נישט קענסטו גיין, זיי נעמען צו די קארס, דו קענסט גיין אין דזשעיל אויף דרײַסיק טאג פאר דעם. כ'ווייס א אינגערמאן פאר אפאר יאר צוריק האט מען אים אריינגעפירט אין א קאונטי דזשעיל וועגן דעם און מ'האט אים געהאלטן דארט א חודש און זיין ווייב האט נישט געקענט דרייוון די קאר ווייל זי איז א היימישע פרוי זי קען נישט דרייוון און זי האט געמוזט נעמען א טעקסי פון אפסטעיט ביז דאונסטעיט ס'איז געווען לעבעדיג רבותי וואט דו יו ניד טראבל פאר? דו דארפסט עס נישט האבן. און מען זאל אויכעט וואטשן, דאס יאר קומט צו א נייע מגיפה, מען האט געמאכט אז ס'איז דא א קאסינא, ס'איז שוין סעווענטי אדער עיטי פערסענט פיניש, אבער כ'וויל ענק עפעס זאגן, די זונות דרייען זיך שוין, זיי דינגען דירות, ס'איז א זאך, איך געדענק איך האב געבויט די מקווה אין גיבערס פארן וויזשניצער רעבן, און ביינאכט פלעג איך ארויפפארן דעם ראוד פון גיבערס, און כ'האב מיך איינגעדרייט אויפן פארטי טו, מען האט נישט געקענט דורכפארן אן אריינקלאפן אין זעכצן זונות. שווארצע, ווייסע, הויעכע, יונגע, אלטע. בין איך אריין צום וויזשניצער רבין, כ'האב אים געזאגט זאלסט וויסן דאס איז די פלאץ פון די זונות, און דיינע בחורים קענען צו וואקן פינף מינוט צען מינוט און זיי זענען קאפוט. האט דער רבי דעמאלטס ארויסגעשיקט איינעם, איך געדענק נישט פונקטליך וועם, און מ'האט מיטגענומען איינער וואס ארבעט פאר די גאווערמענט און מ'האט אויסגעקלינט די זונות. דאס איז געווען דעמאלטס, היינט קענסטו עס נישט אויסקלינען ווייל אז ס'גייט קומען צענליגע טויזנטער מענטשן און געמבלען געווענליך אין די קעסינאוס גייט אזוי, אז דו זיצט און שפילסט אפאר שעה און דו פארלירסט אסאך געלט, געבן זיי דיר א האטעל רום אומזינסט זאלסט קענען בלייבן מארגן אויכעט. די חברה ווייסן וויאזוי דאס צו טון. די גאנצע געמבלינג איז נישט וויפיל איך מאך, מאך צען טויזנט, איך פארליר צען טויזנט, ס'איז זונות זיצן אויף ביידע זייטן, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, און דער וואס ער פארקויפט די טיקעטס איז מלפני אוריאל, ס'איז אין אלע זייטן פול מיט זונות נעבעך. ס'איז דער להיפך פון די מימיני מיכאל, דארט איז עס קדושה און דא איז עס טומאה, און מאחורי רפאל, זיי טאטשן דיך אן, זיי קלאפן אריין, די גאנצע געמבלינג איז איין שטיק זנות, און אז מ'האט דאס אריינגעברענגט דארפן די ישיבות זיך פאקן פעק, נאר וואס? נאובאדי ריעלי קעירס, די ראש ישיבה אליינס זוכט אויך א שיינע זונה, דערציילט א ראש ישיבה איז געקומען אין א האטעל, ס'איז דארטן געווען זונות, ס'געווען אזא קאסינא, בקיצור קומט ער אראפ און ער קלאפט, איך בין א ראש ישיבה, וואס מען לייגט אריין, אין מיין צימער האט מען אריינגעלייגט א זונה? איך האב באשטעלט איין בעט ווייל איך בין א מענטש אליינס דא געקומען, און וואס האט מען געלייגט צוויי בעטן מיט א זונה? און ער מאכט קולות! זאגן זיי סארי, ס'איז געווען א מיסטעיק, מ'האט עס געדארפט געבן אין אן אנדערע רום. זאגט ער, מען גייט שוין שיקן א מענטש זאל ארויסנעמען די זונה, זאגט דער ראש ישיבה, ניין ניין ניין, בדיעבד אז זי איז שוין דארט פארשעמען טאר מען זי נישט, לאמיר זי שוין לאזן דארטן אויף איבערנאכט. דאס איז נישט קיין פראבלעם, איך האב נאר געדארפט מוחה זיין, אבער אז זי איז דארט וועל איך מיט איר וואוינען, מ'דארף זייער וואטשן. אלע קעמפס זאלן וויסן בחורים גייען היטשן און ס'איז א חרבן, און מען דארף מיידלעך אויכעט באצאמען, זיי גייען אויך היטשן, און ס'גייען קומען משפחות אויפפיקן זייערע שנירן, שוויגערס, שוועסטערס, יעצט קענט זיך די גאנצע זאך. אונז האבן ברוך השם ביי אונז עטליכע גרויסע עשירים וואס האבן געוואלט וואוינען מיט די אייגענע שנירן. איינע איז אהרן יאסל לאנדא האט געמוזט ער האט איר געמוזט צאלן א דירה אין מאנרא און ער קען נישט אריין און זי וויל נישט וויסן פון אים און ער האט געמוזט באצאלן עפעס אפאר עפעס הונדערט פופציג טויזנט דאלער זי איבערבעטן. ס'איז אלץ, איך נעם א דיסקלעימער נאר אזוי האט מען גערעדט און נאכדעם מיט דעם גרויסן יאקאבאוויטש דער מולטא מיליאנער זי האט אים גערופן אין קאורט. מען האט זיך פארגליכן מיט געלט, הע הע, ס'איז אלץ דזשאוקס, רבותי דאונט טראסט עניבאדי, טראסט נישט דיין מאן מיט דיין מיט זיין קינדער אפילו ווען דו ביסט נישט סעפערעיטעט אדער גע'גט, איסר יחוד איז היינט מיט א טויטע קאץ וואס ס'שטינקט שוין, ווייל דער חזר האט שטופן, יחיאל בראנער האט געטאטשט א טויטן אין טהרה שטיבל, ער האט געוואלט זעהן צו ס'ווערט אים א קישוי אבר, מען האט אים ארויסגעווארפן. אויסער דעם האט ער נאך געדרייווט אמאל עפעס א נפטר מיט אן אייניקל און ער האט אים געטאטשט אויפן וועג, ס'איז געווען שבועות, אה עס איז רבותי ליסען, דאונט טראסט עניבאדי, באט דאס וויל איך ענק זאגן קלאר, אז עטס זאלטס וויסן אז ס'איז געקומען א נייע מגיפה אין אפסטעיט אין די מאונטענס, ס'איז געווארן א מקום זונות און מ'וועט עס נישט קענען אויסרוימען און מ'דארף אדער זיך פאקן פעק אדער וואטשן בעסער די קינדער ווייל. עט די ענד אוו די דעי, יעדער בחור קען כאפן א היטש, בפרט נאך ס'קומט אזוי פארנאכטס, און נאכדעם קען מען דען לעבן אונטער אזא טעראר, מורא'ן אויף יעדן יונגל אז אפשר איז ער געווארן סטאק מיט א זונה. די זונות וואוינען נישט אין דעם נייעם בילדינג וואס מ'האט געבויעט אין די קאסינא, זיי וואוינען אין די קליינע באנגעלאו קאלאניס, מ'קען זיין א שכן מיט ענקער באנגעלאו קאלאני, און בפרט נאך די קעמפ פון מיידלעך דארף מען זייער זייער וואטשן, זייער וואטשן. ס'איז אויך דא די קעמפס האבן זיי פאקן אריין מענער און פרויען, די גוים, די גויטעס וואס זיי העלפן. יעצט ווייסט וואס פאר א נישט חינוך דאס איז, קינדער זעהן אין איין באנגעלאו גייען אריין צענליגע זכרים מיט נקבות. ס'איז א חלק פונעם זומער, וואס? מ'שפארט זיך געלט. א ראש ישיבה האט מיר געזאגט די וואך. די וואך האט ער מיר געזאגט. איר זענט גערעכט, מען טאר נישט נעמען די בחורים קאונסלערס. נאר כ'האב א פראבלעם. גיין נעמען א קאפל דארף מען קויפן נאך באנגעלאוס, ברענגען נאך באנגעלאוס, בויען נאך באנגעלאוס. ווי וועל איך זיי פלאצירן? זאג איך, דאס הייסט פאר דיינע פופציג, צוויי הונדערט דאלער גייסטו דזשעפעדייזן סעיפטי פון קינדער? זאגט ער מיר אפן, יא, אונז זעמער דא פאר ביזנעס, ווער נאט היער פאר עניטינג דיפרענט דען ביזנעס. זאג איך אים, ווייס, כ'ל דיר זאגן, דו ביסט א צדיק. פרעגט ער מיך פארוואס? זאג איך אים, דו זאגסט אויס דעם אמת.

און מ'האט גערעדט אז יעדער זאל געבן פראפארשענעל לויט וויפיל קינדער זיי האבן אין קעמפ, זאלן זיי געבן געלט אויף צו פייטן. בקיצור, איז ר' יודל האט געזאגט ער געבט פֿינף טויזנט דאלער. ס'איז געווען א קעמפ, איך געדענק נאך ווי היינט, ס'האט געהייסן קעמפ מגן אברהם. מגן אברהם האט מסתם זיבעציג אכציג מיידלעך, א קליינע קעמפ. און ר' יודל קיין עין הרע האט געהאט דעמאלטס, איך ווייס, אפאר טויזנט מיידלעך. האט דער מנהל פון מגן אברהם געשריגן אויף ר' יודל'ען ע, דו געסט פֿינף טויזנט דאלער און דו האסט אזויפיל טויזנטער מיידלעך און וויפיל זאלמיר אונז געבן? דארף מען דאך גארנישט געבן. האט זיך ר' יודל אנגערופן לאמיך דיר זאגן, איך געב דיר די פֿינף טויזנט דאלער ווייל איך בין א גוטער מענטש, אבער נישט ווייל איך האב א פראבלעם אז מיינע מיידלעך גייען, היטשן דא און גיין צו די קאסינאוס, ווייל ביי אונז אין קעמפ קען מען נישט אראפגיין אףף פרעמיסעס. איך האב בכלל נישט דעם פראבלעם, איך טוה נאר מיך אריינשטעלן מיטן צער פון ענקער פראבלעם, ווייל איר לאזט אויך אייערע מיידלעך גיין מיט היטשעס, איר לאזט זאלן נעמען טעקסיס, יעצט דאס איז געווען אין די צייט, פון ר' יודל איז נאך געווען אביסל שטרענג, היינט איז א העפטיגער וועלט, היינט זענען די בית רחל מיידלעך צו צעלאזט, מען קען זיי אויפפיקן איבעראל אין אלע גאסן היטשעס, איך זאג נישט אז עס איז אזוי געפערליך ווי קעמפ מגן אברהם, אבער עס איז שוין נישט וואס עס איז געווען אמאל, און היינט קומט עס נאך געמאכט אזוי על טהרת הקודש אז דער שוואגער קומט אויפפיקען די שוועגערין, די ווייב'ס שוועסטער, וואס האסטו מיט דיין ווייב'ס שוועסטער?

קומט צו א פרום סאטמארער מיידל און זי פרעגט ביי איינעם דארט ביים טיש צו ער פארט נישט אפשר דורך די מיידל קעמפ ווייל ער ווייסט אז זי האט עפעס ער האט עפעס א טאכטער דארט צו וואס. זאגט ער איך פאר יא אין די מיידל קעמפ און איך גיי וויזיטן מיין טאכטער נאר איך נעם דיך נישט מיט פרעגט זי פארוואס נישט האט האט ער געזאגט צוויי זייער שיינע טעמים די ערשטע טעם איז ווייל איך ווייס נישט צו דו ביסט דא מיט רשות צו אן רשות און איך וועל נאך זיין ריספאנסיבל אז איך האב דיך אהער געברענגט אויך, און די צווייטע טעם איז איך וויל נישט אז מיין ווייב זאל וויסן אז איך בין געפארן מיט א מיידל, ווייל איך האב מורא ס'עט ווערן א גט. ס'איז אנבעליוועבל, היינט קען מען שוין אלעס טרעפן, ליסן, היינט קען מען טרעפן א מיידל וואס וויל ווערן א יונגל און א יונגל וואס וויל ווערן א מיידל אויכעט, ווי? אין סאטמאר, דעסט דאס נישט טרעפן אין ערגעץ, ביי די רוב נארמאלע גוים איז דאס נישט אפילו א מדובר. נאר כשהם יורדים יורדים עד לעפר, און איך האלט אז מען דארף זיך צוזאמזעצן מיט די הנהלות און מאכן זיכער אז אלע קינדער יונגלעך און מיידלעך האבן א פאון, ווילסט מיטן אישור מיטן פישער איי דאונט קעיר, באט זיי מוזן האבן א פאון פאר סעיפטי, די מינוט וואס זיי האבן א פאון און ס'קומט אריין פערסאנאל איינגעשטעלטע, דעיר נאט גאנע פידל וויט די גערל דעט העז א פאון, און אפילו נישט מיט א יונגל וואס האט א פאון.

יעדער דארף האבן א פאון, זיך פארלאזן אז מ'וועט כאפן ווידיאו און ס'וועט אריינקומען דער דרייווער פון די עפעטייזינג גאלדן טעיסט און ער וועט טאטשן, אונז ווייסן פון צוויי בחורים וואס ער האט געטאטשט נאר מ'האט אויסגעמעקט די ווידיאו, איך דארף נישט יענער זאל מעקן, מחקתי מקקתי, עטס האטס אמאל געזען די צוואה פונעם תולדות אהרן רבי'ן? מחקתי מקקתי מקקתי מחקתי, דאס איז געווען די גאנצע צוואה, מ'האט עס געטראגן צו איינער וואס איז קענען אלעס, ס'איז זיין הענדרייטינג צו ס'איז טאקע ער. שוין, ער האט מקקתי. שאלה איז וועלכע יארן ער האט מקקתי געווען און ווי אלט ער איז געווען צו ער איז נאך געווען ביי פול זינען. ס'איז גוט. רבותי, פארלאזט זיך נישט אויף קיין הנהלות גארנישט זיי ווילן אלעס באהאלטן און אז דיין זון העט פרעסן דעם באטן און ס'ען קומען פאליס אינמיטן די נאכט העט מען נישט קענען גארנישט באהאלטן. נישט זיין קיין מחקתי מיט מקקתי מיט נישט אויסמעקן גארנישט פון די ווידיאו. דאס איז מיין נעקסטע זאך וואס איך ארבעט מסביר זיין פאר יעדן אז דיין קינד מוז האבן. א סעלפאון, און אויב די הנהלות ווילן נישט מסכים זיין, איך האלט שוין זייער פעסט אינמיטן פארהאנדלען מיט אן ארגענעזעישאן וואס דאס האט צוטון מיט קעמפס, גויאישע קעמפס און אידישע, סעיפטי פאר גוים זענען דאך אויכעט די אלע פראבלעמס, און די גאווערמענט וועט מוזן אויפהערן צו געבן לאנטש פראגרעמס, אונז האבן נאר איין וועג וויאזוי אונז קען מען ענק אפשטעלן, אנלי די מאני. איך זיץ מיט גרויסע ערנסטע לויערס. ענד עווענטשעלי וואן דעי אז עטס וועט נישט קאמפלייען צו די אלע זאכן וואס די גויאישע קעמפס האבן, וועט מען ענק אויפהערן צו געבן פראגרעמס. ס'איז א מולטי מיליאן דאלער ביזנעס דער זומער, מען נעמט פון די עלטערן, מען נעמט פון די גאווערמענט, און די גאווערמענט גייט אויפהערן צו האלטן א רוקן וואטשן צו. אזוי אז איך האב א סיסטעם וויאזוי איך ארבעט. א מלחמה וואס מען געווינט אין איין טאג איז נישט קיין געוואונענע מלחמה. סאקמער קאקמער זיי האבן אהער געשטעלט צוואנציג, נישט צוואנציג, זיבעציג טויזענט מענטשן זענען געווען דארטן. פי איז ער מורא'דיג געווען. יאאאו! און ווערט מען געוואויר אז דער וואס האט גערעדט איז גאר א ראש ישיבה, נישט, ער איז בסך הכל אן אונטער משגיח, אן אונטער ווישער, און בסך הכל האט ער ארויס געווארפן די פינעף קינדער. מען קען זיך נישט מוחל זיין. גייט ער פייטן יעצט די צבא. די זעלבע וואס איז געוואונען אין איין טאג. די זעלבע זאך זאג איך אייביג. סאטמאר האט זיך איינגערעדט, כ'האב צוגעשפארט אויף אפאר טעג ווייל מ'האט מיך געשאסן, כ'האב געוואלט וויסן וואס מ'קען טון, האבן זיי געשריבן צעטלעך, מ'האט אים אונטערגעברענגט און מ'האט אויסגעבלאוועט דעם סטרא אחרא. נישט דא נאך אזא סטרא אחרא ווי מענטשן וואס טאטשן קינדער, און איך בין דער סטרא אחרא, דאס זעלבע זאג איך ענק, איך ארבעט מיט די העכסטע ביוראקרעסי מיט קעמפס, גויאישע קעמפס, קעמפס וואס די גאווערמענט גיבט אסאך געלט אזוי ווי פאר די אידן, און זיי האבן אלע זאכן סעיף, ענד געס וואט, ס'וועט זיין ביי אונז אויך. עטס וואטש און סי, ווייל זיי גייען צונעמען די געלטער. יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאו חיים משוגעת וואס סאקמער קאקמער האט געטוהן, זיי גייען נעמען א מענטש וואס ער פייט פאר ערנסקייט פאר סעיפטי פון טשילדרען, מען לייגט אים אין חרם, און וואס האט עטס געקלערט, כ'מיר אפווישן די נאז, כ'מיר אויפהייבן די הענט, איך בין דאך שוין עניוועי א מסור, עטס קענטס דאך מיר שוין נישט מער וויי טוהן ווי עטס האטס וויי געטוהן, איך גיי ענק ווייזן אז דא גייט זיין סעיפטי. און די אלע טערמינאלעדזשיס וואס עטץ יוזטס אויף מיר, דאס זאלט עטץ יוזן פאר ענקערע רבנים. יעצט וועט עטץ אויך פארשטיין, די אידן האבן געמאכט אן עגל, עגל הזהב, וואס הייסט אן עגל? אלה אלהיך ישראל אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ווי אזוי? איך מיין, מען דארף דאס אביסל פארשטיין מיטן מענטשליכן שכל אויך. זיי האבן גענומען א עגל, א קי, א קעלבל, ס'האט געהאלטן אינמיטן עסן גראז, ס'איז געווען געמאכט פון גאלד, און די גמרא זאגט און מדרש זאגט ס'איז נישט דא נאך אזא עקלדיגע זאך ווי ווען א קי עסט גראז און ס'איז ס'לאזט צואה, ס'האט געגעסן גראז און ארויסגעלאזט גדולים, ס'האט געשטינקען, פוי, און יעדער האט געטאנצט אלה אלהיך ישראל. וואס גייט דארט פאר? כ'על ענק זאגן, געלט, גאלד, איז די שטערקסטע פאוער וואס ס'איז דא, פאר דעם בייגן זיך די גאנצע וועלט. יעצט האט א מורא'דיגן חסרון ווייל מען קען פארכאפט ווערן אין גניבה, גזילה און אין שמוץ און אין אלע שלעכטע זאכן. ס'האט אבער א מורא'דיגע מעלה ווייל ס'האט א ריזיגע המשכה, ס'ציט, און ממילא דער מענטש חלש'ט עס צו האבן. יעצט אמאל איז עס אן עגל און אמאל איז עס זהב. דאס אז ס'איז זהב און ס'ציהט אזוי, דאס איז א מורא'דיגע ישועה אסאך מאל. ס'האט אין זיך צוויי בחינות, ס'איז עגל און ס'איז זהב. יעצט לאמיר צו צעלייגן די זאך. איך ארבעט וועגן קעמפ סעיפטי, יעדעס יאר ווערט נאך סעיפער און סעיפער. די פיינעל פוינט איז אז יעדעס קינד דארף האבן א סעלפאון, ווייל מ'האמיר געזעהן אין עטליכע ישיבות און אין תלמוד תורה'ס און אין באבוב'ער קעמפ, מען האט אויסגעמעקט די עווידענס. אונז קען מיר צוויי וויקטימס וואס דער חזר האט אין צוואנציג מינוט אפגע'חזר'ט אין א פרעמדע קעמפ וואו ער קען קיינעם נישט. ס'איז נישט אזוי ווי ער האט אויפגעזוכט א משפחה צו א שכן. ער איז צוגעגאנגען בליינדפאולד צו צוויי פרעמדע קינדער און האט זיי מאנס געווען. סאו, אין ארדער זאל מען קענען דאס אפשטעלן, גיימיר אפשטעלן די פיינענס, די געלט, די זהב. און פאר דעם האט יעדער מורא, ווייל די זהב ציהט געפערליך. און כ'זאג ענק, אונז ארבעט מיר יעצט אז מ'זאל צונעמען די פאנדינג פון די אלע קעמפס וואס זיי ערלויבן נישט אז די קינדער זאלן זיין סעיף מיט אן אייגענעם סעלפאון. ווילסט זאל זיין מאושר אפילו מיט א פישער, איי דאונט קעיר, באט די קינד גייט האבן א באטטען צו קאלן פאר סעיפטי און פאר העלפ. און אונז ארבעט מיר אויכעט אז פון די קעמפס וואס קומט ארויס מעשיות זאל די אינשורענס קאמפעניס זיי נישט געבן קיין אינשורענס. ער זאל נישט קענען עפענען די קעמפ. ביי די געלט, ביים זהב, ביים עגל הזהב איז אדער איז עס אן עגל אדער איז עס זהב, ביים זהב וואס עס ציהט אזוי, דארט גיי מיר ענק אפשטעלן. און אונז ארבעט מיר אויכעט אז די אלע קעמפס וואס זאלן באהאלטן עווידענס זאלן אויכעט האבן א פרייז טו פעי, אינשורענס קאמפעניס זאלן זיי נישט וועלן אינשורן, מען זאל מער נאכקוקן די אלע מלמדים, מען זאל מער נאכקוקן זייער היסטערי, דאונט ווארי, ס'קומט. ליסן, איך האב ענק געזאגט מיט צען יאר צוריק אז איך גיי אפשטעלן די מגיפה, און עטץ האטס געלאכט פון מיר, מען האט געשאסן, מען האט געטון וואס מען האט געוואלט, אבער ברוך השם מען האט עס אפגעשטעלט, למחצה לשליש ולרביע זיכער מיטן אייבערשטנס הילף, איך זאג ענק, כ'האב נאכנישט ריטייערט, כ'האב נישט ריטייערט, איך ארבעט, איך האב א סיסטעם, איך מאך נישט וואן מינוט. א מינוט'דיגע דעסיזשענס און איך שרייב אריין אין יעדען בלאט און אין צייטונג, איך האב דאך נישט קיין עקסעס צו די אלע נוספעיפערס, יעצט אז איך וויל ווייזן איך האב עפעס אויפגעטוהן מוז טאקע דער עולם זעהן אז מען האט אויפגעטוהן, ווייל דער צייטונג גייט מיך נישט בעסער מאכן אדער שוואכער מאכן, איך האב נישט מיטן צייטונג גארנישט, איז במילא זאג איך ענק זיצטס רואיג. אונז האמיר שוין גערעדט צו די אינשורענס קאמפעניס אז וויבאלד ס'איז דא א בתי זונות דארט ארום און ארום די גרויסע קאסינאוס איז עס זייער דעינדזשערעס פאר די קינדער. מ'זאל טריפלען פון די ישיבה די אמאונט וויפיל זיי דארפן באצאלן ווייל טאמער מ'וועט מאכן לאוסוטס גייט מען מוזן באצאלן און אז ס'איז ענק צו הויעך צו באצאלן די פרייז מאכט זיכער אז ס'זאל נישט געשען קיין מיסטעיקס. איך געדענק איך בין געווען אין פאפא מיידל קעמפ, יארן בין איך געווען דארטן. כ'בין נישט געווען איינגעשטעלט, משפחות האבן געדינגען, ס'האמיר גארנישט געהאט מיט די מיידלעך. איז למעשה געדענק איך פאפא רב האט נאך געלעבט, דער ויחי יוסף, און כ'האב געהאט א קאר, און עפעס א מיידל פרעגט צי כ'קען איר ברענגען עפעס א זאך, טעמפעקס איז עס געווען דאכט זיך מיר, זאגט זי זי האט פארגעסן אירס און זי האט איר פיריעד, איך לאמיך דיר עפעס זאגן, איך קען עס דיר ברענגען, באט איטס ראנג, איטס דעדלי ראנג אז א פרעמד מיידל זאל קומען צו א פרעמדע מענטש און זאגן ברענג מיר א פערסענעל זאך פון א פרויענעס אייטעם. בין איך אריין דעמאלט צום פאפא רב און כ'האב עם געזאגט, רעבע, א מיידל האט געבעטן מען זאל איר ברענגען א מוך שהתקינה לנדתה, טעמפעקס וועט ער אפשר נישט וויסן וואס דאס איז, דאס האט ער געוואוסט, האט ער זיך געכאפט די בארד, ממש אזוי האלט עס? זאג איך, רעבע מוזט פארשטיין, וואס גייט געשעהן דא ווען א מיידל גייט היטשן, א מיידל ווייסט אז מ'עט זי ארויסווארפן, איז אז זי ברויך א טעמפעקס, זי האט עס פארגעסן, וואס זאל זי טון? קיצור פרעגט די רעבע נו וואס דארף מען טון, זאג איך, מען דארף אריינשטעלן א פרוי, דעמאלטס האט מען גענומען רעבעצן פאנעט און מען האט צוגעזאגט, לכם לכל צרכיכם, אלע פערסאנעל זאכן וואס א מיידל דארף האבן, דארף מען גיין צו איר. און זי איז געווען יארן לאנג איז זי געווען דארט, אין זומער, איך ווייס נישט צו זי איז נאך היינט אויך, איך קען מיך שוין נישט אויס היינט, איך בין שוין דאך היינט נישט אין די ליג, היינט בין איך שוין אין די זקינים ליג, אמאל האב איך נאך געזוכט א האטעל, היינט זוך איך שוין א מושב זקנים. איז וואס איך מיין ארויסצוברענגען איז, די קעמפס דארפן זארגן פאר די אלע זאכן, מיידלעך דו פארגעט סערטען טינגס. און אז מ'וועט זיך נישט זארגן וועט עס נישט טויגן, און מ'דארף זיך אויכעט זארגן וועגן די מעדיקעישאנס פאר די מיידלעך, דא מיידלעך וואס זיי באהאלטן זיי האבן מורא, מאמעס זאגן זיי אוי וועסט נישט קענען טון א שידוך, און זי פארגעסט עס צו נעמען און זי פאלט צוזאמען, זי חלש'ט, נישט יעדע זאך איז נערוון פילן, ס'איז דא אסאך זאכן אויסער דעם אויך, און נאכדעם נעמט מען אזא אומווערדיגע חיה ווי שלמה הערצאג און אים שטעלט מען אריין ער זאל זיין משגיח אויף די מיידלעך, כ'ווייס נישט ווער ס'איז א ערגערע קעטש צו נחמיה וועבערמאן צו שלמה הערצאג. ער טאר אויף די פרעמיסעס נישט זיין, קויפטס אפ א באנגעלאו לעבן דעם, שטעלטס אים דארט אוועק, ענד דאונט לעט הים בי אן די פרעמיסעס, דע מ'טאר דאס נישט צולאזן. עטס מיינטס נאר נחמיה האט געהאט א לאנגן שוואנץ, א שווייף? אלע האבן זיי. און איך האב נישט געזעהן אז ער איז א נייטרא תלמיד אז נייטרא זאל אים געבן א דזשאב, אפילו א טוילעט קלינער האבן זיי אים נישט געגעבן. ס'טאר נישט זיין קיין שום זכר, קיין מענער אויף די פרעמיסעס. דארף זיין פרויען זאלן אבאכט געבן אויף די מיידלעך, דאס דארף הונדערט פראצענט זיין, אבער די פרוי זאל אבאכט געבן און אז ס'איז דא א פראבלעם זאל זי דארפן ריפארטן צו ער וויל ס'זאל זיין שלמה הערצאג זאל זיין שלמה הערצאג באט נאט אן די פרעמיסעס. שלמה זיצט א גאנצע נאכט קוקט אויף די מיידלעך ווי זיי גייען, רייבט זיך אויס אין בעט, ווייל קיין גרויס שלום בית האט ער נישט, זיין זון האט מיר שוין אלעס פארציילט, נישט אז ער רייבט זיך אויס, דאס פארשטיי מיר אונז. און ער דרייט זיך דארט ביי די מיידלעך, און דאס האט דער אייבערשטער געמיינט, און דאס איז תורה, און דאס איז צניעות. און דאס איז בת ישראל, א אידישע טאכטער, מ'האמיר דאך שוין ארויסגעפעיזט דא אין ארץ ישראל אלע מחנכים וואס זענען זכרים אין מיידל שולעס, זיי געבן מיר היינט קרעדיט, זיי אלע זאגן מיר הרב ראזענבערג העטס אף טו יו, נישטא מער אזא זאך, איז במילא דארף מען דאס אויספעיזן אין סאטמאר אויכעט. אה, מ'האט אנגערופן דעם רבי'ן זכרוינע לברכה ביי די, איך ווייס גארנישט, איך ווייס ביי רעבן זכרוינע לברכה איז געווען דער רבי זכרוינע לברכה, היינט איז נישט דא דער רבי און פארטיג. אונז האמיר נישט אין היסטערי אז אין צייט פון רבי'ן זכרונו לברכה זאל ר' בנימין הערש בערקאוויטש האבן מאלעסטעט פופציג מיידלעך, אבער אונז האמיר אין היסטערי אז נאכן רבי'ן זכרונו לברכה איז געקומען א חזיר וועבערמאן און ער האט געטון וואס ער האט געוואלט מיט אונזערע קינדער. יעצט איי וועט עטס פרעגן א קשיא, זעהסט דאך מ'האמיר א בית חינוך שוין אזויפיל יארן און אלעס פארט גוט, תירוץ איז ס'פארט גוט אין דער ערד. אז וועבערמאן האט געהאט א גישה צוטריט צו אלע בת רחל מיידלעך, ער מיט זיין חבר יוסף יוגענט פון מאנסי, און מ'האט אימפרעגנעיטעד א סאטמארע בת רחל מיידל און מ'האט געמאכט אן אבארשען, מ'האט נישט געפרעגט א רב צו מ'מעג דאס טון, סאו די בושה וואלט געווען גרויס. וועבערמאן האט געהאט א מולידת חוץ, סאו וואס איז דען דער פראבלעם? זאלי קאזין האט דאך אויך א מולידת חוץ, וועגן דעם איז בארעכטיגט צו הרג'נען א מענטש? אנבעליוועבל! און דאס איז געווען אונזער חינוך. ס'געווען א חינוך פון בי-עס, ליגנט, שקר, בלאף, חזירים. נאר וואס? דער עולם האט נישט געוואוסט דעם אמת, און ווער ס'האט געוואוסט האט מורא געהאט צו רעדן. אזעלכע זיסע פיינע מיידלעך זענען טראבעלד גירלס, סאו וואט? יעדער איז טראבעלד. ווער איז נישט טראבעלד? וועגן דעם קומט זיך אז מ'זאל איר רעיפן? זי זאל זיין פרי פאר אלל? אנבעליוועבל. און גראדע זייער אסאך פון וועם ער האט גערעיפט, איך האב דאך די ליסטע. זענען געלונגענע מיידלעך, זענען געווען קאפשטיקס פון מיידלעך, וועגן דעם האבן זיי זיך נישט געקענט אריינשטעלן אין א מסגרת, דאס דעט מין דעט דעי דיזערוו טו בי רעיפט? הערטס אויף מיט דעי באלאוני, ווארפטס ארויס אלע זכרים פון די מיידל שולעס, אדער איך מאך אן אנדער געשעפט מיט ענק, איך בין מסכים, לאזטס אלע זכרים דארט אין די מיידל שולע, און לאמיר אריינברענגען מיידלעך אין די ישיבות, סא זאלן מיידלעך זאלן זיך דרייען דארט און וואטשן אויף די בחורים. זאלן אבאכט געבן זאל זיין זויבער אנגעטוהן, זאלן אבאכט געבן די חדר אוכל זאל זיין גוט אפגעפוצט, לאמיר נעמען צוואנציג דרייסיג מיידלעך און אריינטראגן צו זאליק'ן אין ישיבה און צו אהרן'ען, פארוואס פארשטייסטו אז אריינברענגען מיידלעך ביי בחורים איז אן עוולה און דו פארשטייסט נישט אריינברענגען יונגעלייט און אידן ביי מיידלעך איז נישט קיין עוולה, פארוואס פארשטייסטו דאס נישט? נישט. און איך בעט אלע יארן, די חוטב עציך ושואב מימיך, די חברה וואס זענען קלינערס, די אלע מיט די שיקסעס דארטן וואס זיי ארבעטן, איז די מיידלעך קעמפ זאל מען נישט נעמען קיין זכרים, ביקאוז ביפאר יו נאו איט דעיל הוק אפ, יעצט אז דו האסט אויסגעגרייט דיין קינד אין קעמפ, דארפסטו וויסן, דו מיט דיין מאן דארף אויך פארן אביסל אויף וועקעישן, ס'איז נישט נאר א טשילדרענס ווארלד, ס'איז א גראון אפ ווארלד טו, דארפסט פארן אויף וועקעישן, נאר אינאיינעם, איינער זאל וואטשן דעם צווייטן. נישט פארן אליינס, נישט פארן זיצן א גאנצע וואך אין קאנטרי און די מאן זאל זיצן דא. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן דעם בלאף וואס ס'ווערט אנגעהאלטן אין די אידישע וועלט. איך זיץ דא אינדרויסן ביי גאולה אויף א באנק און איך האב די טמא'נע כלי, מיין איך דארף עס האבן. איז למעשה גייט דארט אדורך א תמימות'דיגער יונגערמאן און הייבט אן צו זאגן, אוי, די טמא'נע כלי אין דיין האנט. זאג איך אים, אה, ווארט צו איין מינוט, כ'וועל דיר באלד עפעס ווייזן. איך האב צוויי, ווייל איך האב דאך מיין אמעריקאנער נאמבער און די היגע נאמבער, זאג איך איהם איר זעהט איך האב צוויי הענט און צוויי טמא'נע כלי'ס, אוי אבער די רבנים די רבנים, האב איך געזעהן ער איז זייער א תמימות'דיגער, איך וועל איהם נאך זאגן אז די רבנים זענען חזירים, וועל איך דאך איהם נאך קאליע מאכן, האב איך זיך מיישב געווען, ווייסט וואס איך האב געזאגט, אקעי איך וועל עס אוועק לייגן, חברה האט מען אזוי ברעינוואשד, מען קען ברעינוואשן א גאנצע שטאט אז די מלמד מעג דיר טאטשן דעם פיפיק פונעם קינד און איהם אריין שטופן אין תחת, כאטשיג דאס איז די ערשטע און די גרעסטע עבירה וואס איז דא אין אונזער הייליגע תורה. ס'איז כריתות אן עדים מיט התראה, און ס'איז סקילה מיט עדים מיט התראה. ס'איז אזוי ווי שבת, די זעלבע חומר. און דאס איז וואס עטס ווילטס נישט פארשטיין. מען ברעינוואשט דא דעם עולם. נאר איטס נאט מיי ביזנעס. זיי פירן א מורא'דיגע מערכה, לעיזער בערלאנד פירט ווייטער טיש, מען זינגט דארטן, ס'איז געוואלדיג, ממש איז אנבעליוועבל. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, איך האב שוין לאנג מעורר געווען וועגן דעם חתן מאהל, ווייסטס ביי אונז איז דאך דאס געווען הארב אזוי ווי די עבודה זרה ממש. און אין סקווער מאכט מען פון דעם אז דאס איז גאט אליינס. יעצט איך וויל פארשטיין א קלייניקייט, איך זעה פיקטשערס קודם ווי דער סקווערער טאנצט, דא זעה איך קיין סטראוק האט ער נישט געהאט ווייל ער טאנצט אזוי ווי ער האט געטאנצט אמאל, הייבט זיך די פיס מיט די שטיוול, ער האט געהאט א נערוון בראך. עניוועי, ס'איז א ביטערע בזיון, אלע קינדער קומען דארטן, מען קוקט, און די כלה קומט אריין און מען קוקט. פון דער היים איז מען נישט געגאנגען אויף קיין, קיין חופות פלעגט מען נישט גיין, מען פלעגט נישט גיין אויף קיין מצוה טאנץ, דאס איז עפעס א נייע מין עבירה טאנץ וואס די שפעטערדיגע האבן צוגעברענגט, ס'איז א שאנדע די גאנצע זאך, אבער איך גיי נישט אוועק מאכן טשערנאבל, קנאבל, איך מיין דארט האט דאך געווען א הערשי ברייער אויכעט, איז בקיצור. אבער ווי קומט עס אז אלע קינדער און אלע יונגלעך זאלן דארטן זיין? דאס פארשטיי איך נישט. דאנט אנדערסטענד דיס האול טינג, און אונז זעמיר חסידים, טשערנאבל, און ס'איז געווען אזאלכע קפידות, און מ'האט מ'האט אזוי געטון און אזוי געטון, שטותים. רבותי, די חינוך פון די קינדער דארף זיין וויכטיגער פון אלעס. איך האב געלערנט אין וויזשניץ, א חסידישע ישיבה געווען, דער רבי האט חתונה געמאכט, קינדער, אייניקלעך, נישט געווען דער מין אז א בחור זאל נאכן בענטשן בלייבן, דעיר וואז נאו סאטש ענימעל, און א בחור נישט געגאנגען צו די חופה אויך נישט, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז געווארן א הפקר וועלט. ס'איז דא נאך א זאך וואס תלמידי בעל שם האבן געמאכט, דאס הייסט כיצד מרקדים לפני הכלה, אז מ'האט געמאכט א מצוה טאנץ. איך האב עס קיינמאל נישט ליב געהאט, קודם כל יעדער שטייט און קוקט אויף די כלה און כאפט א קישוי אבר קוקן אז אזא זיסע כלה גייט דאך נאך מיט אייגענע האר דעמאלטס. די סקווערע בהמות האבן געשריבן עפעס אז א כלה איז געגאנגען אויפגעדעקט מיט אביסל האר, ס'וועט קיינמאל נישט פאסירן. דאס איז געווען אן עוולה? די עוולה איז געווען ווען הערשי ברייער האט אויפגעדעקט יעדן בחור'ס פינות. נישט אז די כלה גייט אויפגעדעקט, די כלה מעג גיין ביז לאנג די מאן האט זי נישט בועל געווען דער חתן קען זי רואיג גיין נאך מיט די אייגענע האר. עס איז דא אפשר מנהגים אין דעם אז מען טאר שוין נישט ווייל זי איז שוין געשטאנען אונטער די חופה אבער הלכה'דיג דעיר איז נאו לאו אגעינסט איט. עניוועי איז למעשה. איז דא די מצוה טאנץ. זיי האבן אויך איינגעפירט גרויסע צדיקים וואס איך קען נישט זאגן קיין שום ווארט קעגן זיי ווייל זיי זענען געווען גרויסע צדיקים אבער וואסער א חורבן ס'האט געמאכט פאר אונזערע דורות דאס קען איך יא זאגן ס'האט געמאכט דעם גרעסטן חורבן וואס ס'איז דא. קינדער שטייען און קוקן, מען קוקט אויף די כלה, עלטערע מענטשן קוקן, זיי קומען צו צו קישוי אבר, זיי ווערן דזשעלעס, ער האט געכאפט א שיינע, אה, ביוטי, עניוועי, דאס איז נארישקייטן, פון דעם איז געווארן א נייער מנהג. אז די כלה אליינס נעמט זיך טאנצן, ס'דא וואס זי טאנצט מיטן חתן, ס'דא וואס זי האגט דעם חתן אין פאבליק, ס'דא יעצט קליפס, ווידיאוס, ווי דער חתן שטייט אין די לופט אויף עפעס א זאך, און די כלה טאנצט מיטן א מחי', עה, דעיס האבן זיכער נישט די תלמידי בעל שם געמיינט, די וואס האבן דאס איינגעפירט. איז במילא דארף מען זייער שטארק וואטשן מ'זאל נישט דורכגיין די גדר הצניעות, ס'דא אין די אחרונים ווערט געברענגט תשובות. אז טאמער ס'איז דא תערובות ביי חתן כלה זאגט מען נישט א שמחה במעונו ווייל ס'נישט קיין שמחה אין הימל, סאו כ'זאל זאגן אז די מצוה טאנץ איז יא א שמחה אין הימל? איי וואלד בי דעיר טו טינק דעט וועי. סאו וויל איך ענק זאגן, רבותי, מ'מאכט חתונה א קינד, דאונט לוז יור סעלף, ווען ז'עט אהיים גיין אין בעדרום עט זי קענען מיט אים טאנצן מצוה טאנץ, מיט אים און אויף אים און אין אים, בוט נישט אין פאבליק. אין פאבליק איז עס נישט קיין שמחה במעונו, פארקערט, ס'ברענגט ארויס א געוואלדיגן חרון אף. דעם שבת האב איך מראיין געווען דרייצן אדער פערצן בחורים וואס זענען געגאנגען אין צבא. מיינע קינדער זענען איינגעשטאנען אין מאה שערים, איך האב נישט געקענט טרעפן קיין דירה, האב איך געוואקט פון מאה שערים ביז בית וגן. אזוי ווי איך קען מיך נישט דא אויס פונקטליך, האב איך געוואוסט איך וואק נאך נאך די שינעס פון דעם טרעין, ס'הייסט רכבת קלה, און אלעס איז געווען אין ארדענונג. כ'בין אנגעקומען, אלעס איז געווען גוט. יעצט למעשה לאמיר אונז אזוי צולייגן די זאך, איך האב גערעדט מיט זייער אסאך פון די חיילים, איך האב זיי געפרעגט פארוואס זענט עטס געגאנגען אין מיליטער, האבן זיי אלע געזאגט מ'האט אונז ארויסגעווארפן, יעצט פונקט אזוי ווי די רבנים האבן געוואלט אמאל פארדעקן דאס אז אלע רבנים מיט מגידי שיעורים מיט מלמדים, מיט טיטשערס זענען חזירים, און וויאזוי קען מען דאס פארדעקן, האט מען אנגעכאפט נחום ראזענבערג א קרבן מ'עט אים לייגן אין חרם און ער ווייסט נישט וואס ער רעדט, למעשה האט דער אייבערשטער געפירט אז ס'איז אלעס ארויסגעקומען, און ברוך השם ס'איז אלעס געווען אין בעסטן ארדענונג, און ס'איז ארויסגעקומען ווער די רבנים זענען, די זעלבע האבן זיי געוואלט יעצט טון, זיי ווילן פארדעקן דאס אז זיי ווארפן ארויס בחורים פון ישיבות, מילא זיי ווילן דאס פארדעקן האבן זיי נישט קיין אנדערע ברירה נאר צו מאכן א מלחמה פארוואס די בחורים גייען אין גיוס. די בהמה די, דער בחור וועט דיר זאגן אפן און קלאר ער גייט אין גיוס נישט ווייל ער וויל דארט זיין, נאר ווייל ער האט נישט קיין ברירה ער דרייט זיך אין די גאס, און די עלטערן האבן נישט ליב אז זיי דרייען זיך אין די גאס. די וואך האט מיר פארציילט איינער א אינגערמאן וואס זיין זון האט זיך געדארפט שטעלן אין מיליטער, און ער איז געגאנגען מיט די אכצן יאר זיך צו שטעלן, האט זיך געשטעלט אין מיליטער, און ס'איז אנגעקומען זיין טאר, איז פונקט ארויסגעגאנגען דער מאן דאקטער, ס'איז געבליבן א פרויען דאקטער, יעצט בעיסיקלי טוען זיי דארט גארנישט נאר זיי נעמען דיין וועיט, זיי נעמען בלוט און די בלאד פרעשור. אז וועסט אריין גיין אין עני פלאץ אין וויליאמסבורג אין קוואליטי העלט און די אנדערע איז אויך דא א פרוי וואס זי נעמט עס פאר דיר באט עניוועי איים נאט גאנא געט אינוואלווד אין דעט. קומט ארויס דער גרויסער נאטשאלניק דער גרויסער פירער דארט און ער זאגט פאר דעם בחור הער אויס איך בעט דיך גיי צום סוף פון די ליין ווייל א דריי פערטל שעה איז געגאנגען דער מאן פאר לאנטש און ממילא וועסטו דיך נישט זיין באקוועם אז א פרוי וועט דיר טאטשן נעמען די בלוט מיט א האט אים זייער באדאנקט, ער האט זיך געשטעלט אין א ווינקל און ווען יענער איז צוריק געקומען דער מאן האט מען דעם בחור אריין גערופן, למעשה אויף די פעיפערס האט עס נישט געוויזן ווייל די פרוי די פקידה האט געזעהן אז ס'איז נישט דא דער בחור האט זי ארויף געזיגלט א זיגל ער איז אן עריק, אן אנטלאפענער. יעצט דער בחור איז געגאנגען ער האט גענומען אלע ווייטעלס און מען האט אים אהיים געשיקט, צוויי חדשים שפעטער קריגט ער א בריוו אז טאמער ער קומט זיך נישט שטעלן וויטין טווענטי פאר אווערס גייט מען אים אויפפיקן. לויפט ער צו די עסקנים און פרעגט וואס קען מען דא טוהן? נו, אזוי ווי יענער נישט דער גרויסער מיליאנער און ער האט נישט דאס גרויסע ווארט, האט מען אים געזאגט בעיסיקלי קען מען גארנישט טוהן, גיי שטעל דיך. שטייסט דא אויך וואס כ'האב געזאגט, צדקה האט מען נאך אין וויליאמסבורג נישט געגעבן א פרוטה, נאר פאר די פאר גבירים, אדער פאר די וואס מען האט פון זיי אינטערעסע. און אזוי גייט אלעס, א טובה טוהן מען זאל זיך נישט דארפן שטעלן. נאר פאר די גבירים. עניוועי, ער גייט און שטעלט זיך, און דער מענטש איז פונקט דארט געווען, זאגט ער אים כ'פארשטיי נישט, האסט מיר געשיקט נאכאמאל א בריוו איך בין דאך דא געווען, זאגט ער יא ביסט גערעכט ס'איז געווען א טעות, וויבאלד דו ביסט געקומען א דריי פערטל שעה שפעטער, און דיין תיק איז ארויף געקומען און גערופן דיין נאמען און דו האסט נישט געענטפערט, ביסטו גערעכט, איך גיי עס דיר אויסגראדן. קיצור, זיי האבן זיך געפילט זייער שלעכט. ווייל זיי האבן מטריח געווען דעם בחור ער זאל אראפקומען, אבער למעשה האבן זיי נישט געלייגט אין זיין פייל, זעט אויס זיי האבן מיספלעיסט די גאנצע פייל, האבן זיי אים געבעטן אז כדי ער זאל נישט דארפן נאכאמאל צוריק קומען דא אהער, קען ער גיין צו א לאקעל דאקטער אין די שטאט און נעמען די דריי ווייטעלס, די בלאד פרעשור און אביסל בלוט און די וועיט. און בקיצור אונז זענען געבליבן אז ער דארף נישט צוריק קומען נאכאמאל, ער קען עס אריין שיקן דורכן דאקטער, זיי האבן א ספעשל פארם. האבן זיי זיך אויפגעפירט צו אים הונדערט פערסענט ווי א מענטש, נישט געוואלט ער זאל גיין צו א פרוי, דעי דיד עווריטינג אין דער דזשוריסטריקשען פאסיבל. שפעטער איז אנגעגאנגען די עסקנים, זיי האבן אנגעהויבן צו רופן דעם בחור, קום מיט אונז, אונז וויל מיר דיך ארויפשטעלן אויפן סטעידזש, אונז וויל מיר ווייזן אז זיי האבן דיר געסטראשעט, און אונז וויל מיר, אונז וויל מיר. האט יענער זיי געזאגט, גייטס אין דר'ערד.

פונקט ווי די אלט-אזיאטישע מארמאראשע פערד פון בוקעווינע און פון סיגעט מארמאראש. בקיצור, די וואך שטייט שוין אין אלע צייטונגען, ס'שטייט אויף די טמא'נע כלים אויכעט, שטייט קלאר און דייטליך ארויס, אז אין יאהר תשל"ז האט דער סאטמארער רבי גערופן א פראטעסט קעגן ניתוחי מתים, שרייבן זיי קלאר די צייטונג איז אויך געווען א בלאף. BLUFF. מען האט קיינמאל נישט געשניטן קיין טויטע נישט וועלנדיג. יעצט אונז זעמיר דא געווען, איך האב דאך מיך געשלאגן קעגן ניתוחי מתים, מען האט יא גענומען, מען האט נאך גענומען מענטשן בשעת זיי האבן געלעבט, מען האט אין זיי געשניטן ווייל מען האט געוואלט קענען ראטעווען אברים, טאמער ער שטארבט דאך שוין קען מען נישט אזוי ראטעווען די אברים, זיי האבן געטון כל דבר אסור, זיי האבן צושניטן א מענטש, זיי האבן ארויסגעשיקט פארטס אויף די גאנצע וועלט מען זאל זיך לערנען דערויף, זיי האבן געמאכט פון דעם גרויס געלט. נאר וואס, אויב מען הייבט אן מיט שקר שרייט ער יעצט אלעס איז שקר, זיי שרייבן די גאנצע צייט וואס די סאטמאר רב האט פראטעסטירט דעמאלטס קעגן ניתוחי מתים איז שקר מען האט נישט געשניטן קיין טויטע אומוועלנדיג נאר וואס זיי האבן געלאזט, יעצט גיי פרוף אויס אז דו ביסט גערעכט און זיי האבן מער געלט און מער צייט, דאס איז וואס זיי זענען, זיי האבן אראפגעברענגט דעם רעבין פון עי טו זי. זיי גייען יעצט ארויסקומען אז מען נעמט געלט פון סאטמאר אויכעט, דער שקל הקודש איז אויך א בלאף, זיי זיי האבן מער כח מיט צייט ווי אונז. פראטעסט. און דאס איז געווען דער גרויסער חורבן פון מאכן א פאלשן פראטעסט, אז ס'על הכלל כולו יצא, מ'האט אראפגעברענגט יעצט גאנץ סאטמאר, היינט דא אין די מדינה, אז סאטמארער איז אראפגעקוקט א ליגנער, א בלאפער. יעצט אונז האמיר געמיינט אז אהרן איז א נארמאלער מענטש, ער איז נישט געגאנגען צו דעם פראטעסט, במילא הייבט ער אויף דעם רעבנ'ס כבוד, צו ווייזן ס'איז נישט גאנץ סאטמאר, ס'איז דא א משוגענער ביי זיי וואס ער הייסט אוירבאך, און ס'איז דא א משוגענער ביי אונז וואס ער הייסט זאליקא, און במילא זענען זיי משוגעים, זענען קיצוניים, ליגנערס, וואס דו ווילסט. ס'איז אז אהרן איז נישט געגאנגען איז עס געווען זייער גוט, ס'האט אויפגעהויבן דעם רבינ'ס פרעסטידזש, דעם רבי'ן זכרונו לברכה. איז געקומען דער בלאט און האט אריינגעלייגט א מיעסן ארטיקל אין די פראנט פעידזש אז מ'זאל טעראריזירן די רבנים. כ'וויל ענק אויסלערנען איין זאך, האב ענק שוין אויסגעלערנט, טעראריזירן האט געארבעט ווען ס'איז געווען די רעבעצן וואס זי האט געפירט דאס גאנצע אידישקייט אין סאטמאר, און מ'האט אריינגעשלעפט צום רעבין, ס'איז געווען א איד אן אלטער רב פון דערהיים, ער האט געהייסן דער ר' משה שטערן דער דעברעצינער רב. ער האט געמאכט אן אייגענע שחיטה, א אייגענע ועד הכשרות, האט מען אים אריינגעשלעפט צום דברי יואל, און דער דברי יואל האט אים אויסגעשייגעצט, ס'פאסט דאך צוזאמען מיט אזאלכע חברה, און פאר אים האט מען נאך אביסל מורא געהאט, און די רעבעצן האט זיך נאך אונטערגעבעט אויך, און עזריאל גליק דער גראבער חזיר האט נאך אנגעדרייט דעם רעבן, איז במילא האט מען געקענט סטראשען, און היינט? יעדער לאכט זיך אויס, יעצט האט מען געזען אז די ניינטיעט פריסינקט ארבעט נישט מיט אונז, כ'בין געגאנגען גראד צו די fbi, העיט קריים, אה נא נא דעי גארביטש איז פאריבער, מי יתן והיה מען זאל קענען עפענען די אויגן פון קלויזענבורגער רב און עם צו ווייזען וואס ער וואלט ווען געקענט אויפטוהן מיט דער פערציג יאר צוריק ווען ער שטעלט זיך ארויס קעגן די שקצים, אבער ס'איז נישט וויכטיג, למעשה היינט לאכט מען פאר טעראר, איז געגאנגען דער בלאט האבן געזאגט זיי גייען טעראריזירן די רבנים. איך וויל ענק זאגן, דא גייען זיי טון די זעלבע, זיי גייען אנהייבן צו קאלן אהרן'ען מיט דעם און מיט יענעם, איר מיינט אז זיי קענען נישט די אלע זאכן? זענען זיי פונקט אזוי געלערנט ווי עטץ? זענען זייער, מען זאגט, מיט תכסיסים און מלחמות זענען זיי פונקט ווי עטץ? אין די סוף וועט עטץ נישט אנקומען אין ערגעץ, מען לאכט היינט פון טעראר. איין שטינקער, א קליינער שטינקער הייסט נחום ראזנבערג האט זיך אקעגן געשטעלט קעגן לאך לאך רבנים און קעגן גאנץ סאק. מער קאקמער ביידע חטיבות די ארוינים מיט די זאלוינים און אפילו די דריטע אויכעט אפילו די בני זלפה די בני יואל און גארנישט ברוך השם ואתם הדבקים בהשם אלקיכם חיים כלכם היום איך לעב נאך יעצט און איך פיר ווייטער די מערכה ברוך השם און איך האב עס געווינען ברוך השם איז וואס איך וויל ענק זאגן היינט קען מען נישט טעראריזירן בקיצור סאקמער קאקמער שעמט זיך מיט דעם די גאנצע וועלט איז אויפגעברויזט ווייל ביז יעצט האט מען געמיינט אז נאר זלמן לייב איז משוגע יעצט זעט מען אהרן נאך מער משוגע. צום פראטעסט איז אהרן נישט געגאנגען, ער גייט פריוואט טעראריזירן רבנים. ניין ניין דאס וועט נישט גיין, במילא האט מען געמוזט ארויסווארפן דעם פירער פונעם בלאט, און מען מוז אנהייבן א נייע מעשה, צו אהרן הער איך וויל מאכן יעצט א נייעם בלאט, אהרן עס וועט דיר גארנישט העלפן, סאטמאר איז אן אנקאנטראלירטע פערד, ס'איז נישט קיין חסידות אזוי ווי בעלז, ער האלט דעם עולם, ס'איז נישט קיין חסידות אזוי ווי באיאן, ס'איז א חסידות פון צו צולאזטע פערד, מאך א נייעם בלאט. פיין, און וואס וועט זיין א יאר ארום? א יאר ארום וועט ער אויכעט בוגד זיין, ווייל דא איז קיינער נישט געטריי פארן פאר די שיטה און פארן רעבן, יעדער איז געטריי פארן דאלער, ווי דער האט געפילט ער מאכט מער געלט אזוי האט ער אזוי געטון, דער בלאט און דער איד זענען דאך געווען עולם הויז שונאים זה את זה, נאר וואס איז געשען? ווען ס'איז געשען נאכן ראזענבערג'ס פרשה האבן זיי אפילו נאכגעשריבן דעם זעלבן ארטיקל, ס'איז אזוי גוט געלונגען אז האבן אפילו נאכגעשריבן דעם זעלבן ארטיקל, און מיר איז אזוי גוט געלונגען אז ברוך השם איך ליין נישט נישט קיין איד און נישט קיין בלאט און נישט קיין צייטונג. איך קען ליידער נישט ליינען אידיש, און ממילא איז געבליבן אז איך האב זיך אויסגעלאכט פון ענק. און דאס איז וואס ס'גייט דא געשען. יעצט גייט סאטמאר ווערן צו צעשפליטערט, ס'גייט ווערן די דזשאוק פון די וועלט. אונז זעמיר היינט די דזשאוק פון די וועלט, שאר, ס'גייט ווערן נאך א גרעסערע דזשאוק. און עט די ענד אוו די דעי וואס גייט זיין? אוי די שיטה הקדושה ויואל משה, האט מען אין גארבידזש. אריינגעפירט. כ'האב גערעדט דא מיט אפאר פון צבא, זאגן זיי וואס ביסטו קעגן צבא? סאטמאר רב'ס אן אייניקל איז דאך אויך אין צבא. שטעלטס ענק פאר ווי ווייט ס'האט דערגאנגען אז דער אינגערמאן איז אזוי פארווייטיגט אויף סאטמאר אז ער איז געגאנגען טוהן אזא מין נידריגע זאך. און שטעל דיר פאר דער בעלזער רב האט אים געפרעגט פארוואס ביסטו נישט געקומען צו מיר? פארוואס ביסטו געגאנגען אין צבא? זאגט ער כ'האב געוואלט וויי טוהן פאר מיינע עלטערן. זאגט ער ווען דו קומסט צו מיר טוסטו זיי פונקט אזוי וויי. ער איז נישט קיין פריוואטער מענטש, ער טראגט דעם נאמען סאטמאר. יא יא, שפילטס ענק ווייטער ארום מיט די קינדער און ווארפט זיי ארויס. און נאכדעם שרייען זיי גייען אין צבא. ס'דא יעצט נאך א פרשה אין טאראנטא, ווי עפעס איינער מען זעט אויפן פיקטשער, די פאליס ווילן מען זאל זאגן ווער דאס איז, ער גייט מיט אזא אזא סאמעטענע קאפעליטש אזא באבעווע סטייל, וויזשניצע סטייל, און למעשה. ער געט ברכות פאר פרויען, ער רייסט זיך אריין צו זיי אין די הייזער, און ער קלאפט אויך אן מזוזות, ער איז א חסידישער לאנג אראפגעלאזטע ברוינע פאות מיט א שווארצע בארד, ס'איז א שרעק, רבותי מען טאר קיינעם נישט אריינלאזן אין שטוב. יעצט איך וויל ענק זאגן. די פאליס וויל זייער שטארק וויסן וועגן דעם מענטש ווער דאס איז, זיי דעסקרייבן אים, ער איז זעקס פיס הויעך, ער האט א לאנגע ברוינע בארד, ער האט סייד קורלס דאס מיינט פאות, און גלעסעס. ער טראגט שווארצע שיך, שווארצע הויזן און א לאנגן דזשעקעט און א ווייט קאלערד שירט, און די פאליס ווילן טאמער איינער ווייסט ווי ער איז, ווער איז וועראבאוטס, ווילן זיי אז מען זאל קאלן פאר וואן סיקס עיט זירא עיט טרי טו זירא זירא, ס'איז אנאנימעס און ס'איז קריים סטאפערס עט פאר וואן סיקס טו טו טו, דאס איז די פייל נאמבער וואס מען זוכט דעם שייגעץ. מען זעט אויף די ווידיאוס ווי ער וויל אריינגיין אין א הויז און פרויען קומען דארט און ער וואקט אוועק און ער קומט צוריק, ס'איז מורא'דיג. יעצט ער ווארט אז א פרוי זאל ארויסקומען צו עפענען די טיר און דערווייל איז אנגעקומען א פרוי וואס וויל אריינגיין און יעדער האט זיך אפגעשטעלט און קיינער רירט זיך נישט ווייל און זיי זעען דאך אז ער באלאנגט נישט דארט. און דאס זאלט עטץ וויסן רבותי, דאונט אפען די דאור פאר עניבאדי. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א וויכטיגע זאך, איך בין געווען אין מאה שערים, דאנערשטאג נאכט גייט ארום עפעס א בחור פון זעכצן זיבעצן יאר און דרייט זיך ארום מיט די חברה מיט א צען פופצן בחורים און יונגלעך און מען שרייט נאך מ'וועט נישט גיין אין גיוס מ'וועט נישט גיין אין גיוס, קיינער הערט זיי נישט אויס, אבער איך וויל ענק זאגן עפעס רבותי, יעצט ווייס איך, איך האב דאך א קרוקעד מיינד, יו נאו מי. איך האלט אז דאס איז א סעקס דזשאב, ווייל דער זעכצן יעריגער בחור זעט אויס ווי א צעלאזטער משוגענער, נישט קיין בן תורה, נישט קיין ירא שמים, און ער דרייט זיך ארום מיט אזויפיל קליינע בחורים, נו, און וויאזוי קען ער זיי זאגן צי דיר אראפ דעם זיפער אדער די הויזן, איז עס א גאנצע מערכה, מען טוט אויף א כבוד שמים, און נאכדעם מאכט מען צו די זאכן, רבותי, סעיוו יאר טשילדרען.

אה, לאָזט מען מיך נישט אַרײַן! סרול האָגער עמיצער דער שײגעץ איז געװען פֿאַרנומען מיט דער גאַנצער זאַך, אַז מע זאָל מיך אַרױסװאַרפֿן און לײגן אין חרם, ער מיט יצחק שטערן און פּרוש, װאָס ער לאָזט בחורים גײן אין מיליטער און ער איז מעודד אַלע זאַכן אין כּנסת המינים, אים לאָזט מען דאַװענען בײַ רב מאָטעלע? אַװדאי אַזױ! אַז מע לאָזט דאַװענען דעם קלײן, װאָס איז בועל געװען זײַן סעקרעטערי, און פֿאַרװאָס זאָל מען נישט לאָזן פּרוש?

פון אלע שילן דארף מען נחום ראזנבערג ארויסווארפן? ווילסט מיך נישט האבן אין דיין שיל, זאג גיי דיר פון וויזשניץ. וואס איז געווען? מה חרי האף הגדול הזה? און וואס האסטו דיך צוזאמגעשטעלט מיט דעם יצחק שטערן? דער יצחק שטערן שעלט דאך צוזאם דיין טאטן און דיין זיידן און אמרי חיים נאך אסאך מער ווי יעדער מענטש אין די גאס. מיט דעם האסטו דיך צוזאמגעשטעלט? יעצט גייסטו איבערבעטן יעדן? ס'וועט דיר גארנישט העלפן, דו ביסט אפגעפוטשט. יעצט איז דא זייער א שיינער ארטיקל אין חרדים איז אזוי, ס'הייסט אזוי, כולם יודעים, יעדער ווייסט, אז אונזערע עלטערן ווערן אויפגעפאדערט פון די מנהלים פון די בית הספר אז זיי זאלן געבן א חתימה אז זיי האבן נישט קיין טעלעוויזשען אין הויז, יעדער שרייבט אונטער אז זיי האבן נישט, כאטשיג ס'איז דא איין קליינע צימער אין די בעדרום וואס דארט איז יא דא א טעלעוויזיע, כ'דערמאן זיך ס'איז געווען א איד א פעינטער האט געהייסן ר' שיע מאנדל, ער האט אמאל געזאגט פארן רעבן אז. יעדער זאגט אים אין בארא פארק ער דארף פעינטן די הייזער זאגט מען אים אין בארא פארק אז זאלסט וויסן אין דעם בעדרום דארטן אין יענעם צימער דאס איז צוגעשפארט דאס דארפט איר נישט פעינטן איינמאל האט ער געהאט א חוצפה און ער געעפנט אזא בעדרום טיר וואס איז צוגעשפארט עס איז נישט געווען צוגעשפארט ער האט עס געטראפן אז עס איז געווען אנלאקט האט ער געזען א גרויסן טעלעוויזשען איז ער געגאנגען ער האט עס פארציילט פארן רעבן כ'מיין יעדער ווייסט די לגיונות. נאכדעם איז אזוי, יעדער ווייסט אז הונדערטער בחורים דרייען זיך ביינאכט בפרט נאך ליל שישי, מען גייט ארום אין אלע קיאסקים, אין אלע פיצא שאפס, און אין אלע וואו ס'דא טעלעוויזשן פון כדורגל, פון ספארט און פון די אלע זאכן, יעדער ווייסט דאס אלעס. מען ווייסט אויך, דאס שטייט נישט אין חרדים, נאר דאס ווייס איך, אז אין מאנסי דרייען זיך היינט ארום יונגלעך און מיידלעך עפנטליך, קיינער זאגט זיי גארנישט, ס'איז שוין געווארן נעבעך א היתר. יעצט יעדער ווייסט אז אינדרויסן פון אלע סעמינארס זיצן בחורים וואס זיי לאקערן אויף די מיידלעך, און קיינער זאגט גארנישט. יעדער ווייסט אז ס'איז דא צוויי טעלעפאנים איינס איז די כשר'ע און איינס איז די נישט כשר'ע. נישטא אזא זאך אז איינער זאל קענען לעבן מיט א כשר'ע פאון. יעדער ווייסט דאס. יעדער ווייסט אויך די ראש ישיבות און די משגיחים אז זיי וועלן זיצן אין גיהנום אויף די אלע זינד וואס זיי האבן אפגעטון. אבער היינט איז שוין נישט דא כמעט קיין גוטע ישיבות. יעדער גייט מיט מיטן שטראם. דאן שרייבט ער יעדער ווייסט מען גייט דורך געוויסע משברים און שאלות פון אמונה און שאלות פון אידישקייט וואס איז נישט דא היינט וועם צו פרעגן. יעדער ווייסט אז יעדער האט קליינע ווידיאוס וואס מען קען קוקן. אלע מינע שמוציגע זאכן אנעם סעלפאון, און ס'איז איבעראל דא, אמאל גייט מען צום זיידן, אמאל אהער, מען טרעפט עס. יעצט, יעדער ווייסט אז די מחבלים און די וואס זיי טוען אן צרות, די מיינען עס נישט ערנסט, זיי טוען סתם רשעות ווייל זיי זענען נעבעך נערוון קראנקע משוגענע. יעדער ווייסט אז ס'איז דא רבנים גדולי הדור וואס זיי דרייען זיך צווישן אונז, זיי הייסן ליבעראלים, זיי ווילן דאס נאר נישט ארויסקומען ברבים, אבער שטילערהייט פאר די תלמידים לאזן זיי טון וואס זיי ווילן, זענען ליבעראלס. יעדער ווייסט אז נאך די פרשה פון אסתי וויינשטיין און ס'דא דער שמואל ראזנער, ווייסן זיי אז אין גער איז נישט דא קיין פילס, מען געט נישט פאר די בחורים קיין פילס, ס'איז שקר די גאנצע מעשה, און אויכעט אז די תקנות ווערן נישט איינגעהאלטן ביי די גערע חסידים, יעדער ווייסט דאס. אין חסידות, נאר מען רעדט נישט דערפון. יעצט איז די שאלה אזוי, אויב יעדער ווייסט די אלע זאכן, און מען לעבט אין אזא משוגענע סאסייעטי, מיט לגיונות מיט אלעם, וואלט נישט געווען די פאסיגסטע זאך מען זאל אויפהערן די אלע משוגענע זאכן, מען זאל נישט לעבן א דאפלטן לעבן? ס'איז געווען אין ענגלאנד א דאקטער וואס בייטאג האט ער געהיילט אומזינסט, און ביינאכט פלעגט ער גיין אין וואלד און הרג'נען מענטשן, ער האט געזאגט ער מוז האבן בלוט, ער טרינקט בלוט, נישט טרינקען טרינקען, אבער ער האט ליב צו זען ווען מען פארגיסט בלוט. וואס מיינען די ראש ישיבות און די עלטערן אבער זיי פאפן אויס די קינדער? עטס מיינטס טאקע אז די קינדער ווייסן נישט וואס ס'גייט פאר? עניוועי, ס'איז שוין געקומען די צייט מען זאל זיך אראפזעצן און זעהן וויאזוי מען גייט אויף אן אנדערן כיוון, א נארמאלן וועג. יעצט כ'האב געבעטן אז מען זאל מאכן אין לאנדאן מקוואות און מען לאכט זיך אויס, באנו באש ובמים, ס'האט געברענט א בנין וואס אן א שטיינערנע בנין ברענט קיינמאל נישט, וויאזוי האט עס געקענט ברענען? און דאס דארפט עטס ענק נעמען אין באטראכט, ווייל דער אייבישטער ווייזט אונז ס'איז לעבן גא לעבן סטעמפארד היל, א שטיינערנע בילדינג זאל אפברענען, יעצט ליין איך אז ס'איז דא בערך אכט און פופציג מענטשן וואס זיי פעלן, דאס איז כמנין נח, נח מצא חן בעיני השם. יעצט, כ'האב געהערט פון א היימישן איד וואס ער קען א שווארצן גוי וואס זיין חבר איז א פייער לעשער, ער זאגט ער אז דער פייער לעשער האט דערציילט אז ער האט אנגעציילט מער ווי הונדערט גופים, פון הונדערט טויטע. נעכטן האט די פאליס אפגעהאלטן דא אין ארץ ישראל א זיידן וואס ער האט געטון מיט צוויי זיינע אייניקלעך מיידלעך, א זעקס יעריגס און א ניין יעריג מיידל האט ער שוין געטון יארן לאנג האט ער שוין געטון מיט זיי סעקס, מורא'דיג. יעצט איך זאג כסדר מען זאל נישט געבן קיין משקאות חריפות אין שילן, כ'האב ענק שוין געזאגט מען גייט אפשפארן אלע שילן ווער ס'וועט געבן, מ'ארבעט יעצט אויף דעם, כ'האב ענק געזאגט ס'איז אויך איינע פון די זאכן וואס איך ארבעט. דא בין איך געווען יעצט אין ארץ ישראל, זאגט מיר איינער ביי א קידוש, זאגט ער זעטס אונז געבן מיר נישט, נאר גרעיפ דזשוס, אונז הער מיר אייך אויס, כ'האב נישט געגלייבט, זיי הערן מיך אויס דא אין ארץ ישראל אין אלע שטעט און אין אלע דערפער, בחורים זענען צוגעקומען זיי האבן מיר געזאגט איך געב זיי אזויפיל חיזוק, אז זיי וואלטן נישט געוויסט וואס זיי קענען טון אן דעם האטליין, א מזל ס'קומט ארויס פאר שבת, גייען זיי אנדערש צו צו דעם לכו נרננו לשם, זיי פילן אז זיי רעדן צום אייבערשטן, זיי פילן אז זיי האבן א ווערט. אז זייער לעבן איז עפעס ווערט, ס'איז מורא'דיג, כ'האב נישט געגלייבט אפילו. עניוועי, אין קוויבעק איז געווען איינער א ברסלב'ער פון קאוט סעינט לוקס, קוויבעק, דאס איז אין מאנטריאל, עפעס אין צוועלף פארטי פייוו עי עם, דאס איז אינמיטן די נאכט, האבן זיי באקומען א קאל פון א איד אז זיין זון נועם אפרים בן יעקב, איז אין קרייסיס. בקיצור, זענען געגאנגען, זיי האבן געזעהן ווי ער פארט מיט א SUV, ער איז שנעל געפארן, א מעשה א געשעפט, די פאליס האט אים אפגעשטעלט, זיי שטעלן אפ ווייל זיי האקן אריין אין אים, זיי מאכן אן עקסידענט. בקיצור, און די סוף איז געווען, ער האט שוין געהאט אריבערגעפארן א מענטש וואס האט געארבעט אין א קאנסטראקשן סייט, און די פאליס האבן שוין געשאסן אויף אים, און ער האט עקסעלערעיטעד צו פארן נאך שנעלער. בקיצור, די פאליס האט זיך צוגעדאכט ער איז אנדער אינפלוענס אוו אלקאהאל, ער איז געווען אויף א חתונה אין סענט לוקס, דאס וואס איך זאג ענק, מען זיצט און די חברה שיכור'ן און ס'איז געפערליך, די פאליס האט אויף אים געשאסן, מען האט אים גענומען אין האספיטאל, זיבן און צוואַנציק יאר אלט און שובק לן חיים ער איז געשטארבן. יעצט איז דא א גאנצע אינוועסטיגעישן, איך זאג ענק, אין א שול טאר מען נישט געבן קיין דראגס, און מען טאר נישט געבן קיין אלקאהאל פאר מיינערס, און עטס גייטס האבן יענע חתונה, ער איז א ברסלב'ער, ער פארט אפאר מאל א יאר צו ר' נחמן. יעצט איך דריי מיך דא ארום אין ארץ ישראל, די מצב איז שרעקליך, ווי דו זע זעט מען ווי א בחור לעקט א ציגרעט, ער לעקט מיינט מען ער מאכט זיך זיינע אייגענע ציגרעטלעך פון די מאריוואנע, און מיט די פעיפער ארום און ארום נעמט ער ארום די גראז און ער לעקט עס זאל זיך האלטן געקלעבט. ס'איז אנבעליוועבל וואס איז געווארן דא, ס'איז נישט צום גלייבן. יעצט אין ניו יארק האט מען עדווערטייזט עפעס א באון מעראו דרייוו, אונטערגעשריבן רבנים, כ'האב געוואלט וויסן וואסערע בהמות זענען די רבנים, עטס דארפט זאגן יענעם איך האב גארנישט מיט קיין באון מעראו, כ'בין נישט קיין דאקטער, איך ווייס נישט וואס דא גייט פאר, זאלן די דאקטוירים אונטערשרייבן. מען האט זיך גענומען אויף די רבנים אז זיי מוזן אלעס אונטערשרייבן און זיי האבן אונז פארפירט אלע יארן מיט וואס זיי האבן נאר געדארפט, וואס זיי האבן נישט געקענט ערלעדיגן האבן זיי ערלעדיגט פארקערט, און דארט ווי מען האט זיך געצאלט זענען זיי אויף יענעם ווי מען זאגט געריטן, און יעצט שרייבן אונטער די רבנים אויף א באון מערא טרענספלענט, עטס זענטס דאקטוירים? עטס ווייסט וואס גייט פאר? דאס איז עס. יעדע זאך איז אונטערגעשריבן א רב און זיי האבן פארפירט דעם גאנצן כלל ישראל נעבעך ביטערליך. יעצט איז דא איינער וואס איז דערטראנקען געווארן אין כנרת, מען זאגט ער איז א חרדי, די עלטערן זענען חרדי, אבער ער איז שוין לאנג נישט קיין שומר תורה ומצוות, נישט וואס ס'מאכט אויס א גרויסן חילוק, זיי זאגן ער איז שוין געזעסן אין תפיסה יארן לאנג אויכעט. יעצט עיבי בעיבי שטיין איז שוין ווידער אין צייטונג און סי ען ען, זי זאגט זי ווערט א מיידל. עיבי בעיבי איך האב דיך געוואלט זאגן, אזוי ווי איך בין דאך שולדיג פאר די אלע זאכן ווייל איך האב א האטליין אזוי האט דיין פארשאלטענער טאטע געזאגט, פאר אלע הונדערטער קינדער, האט ער געזאגט אז דער נחום ראזענבערג איז דער גרעסטער חורבן פאר די יוגנט פונעם נעקסטן דור. עניוועי, איך וויל דיר עפעס זאגן עיבי בעיבי, סתם פאר א אינטערעסאנטקייט וויל איך דיר זאגן, געדענק ס'איז דא א ווידיאו, איך האב עס געזען, איך האב עס ערגעץ אוועקגעלייגט, ווי דו טאנצט מיט דיין פילע בארד, פאר פרויען ביסט נאקעט, פאר מענער אויכעט, אין א געי באר, אין א געי און א לעסביען, און נאכדעם לייגסטו דיך אראפ און דו נעמסט א לעכט וואס ס'ברענט און דו שטופסט עס דיר אריין אין אחור נאקעטערהייט.

טאר טשעפען, דער מענטש האט ענק גארנישט געטוהן, ער האט נאר געוואלט סעיפטי פאר טשילדרען, און עטס האטס געוואלט וואס עטס האטס געוואלט, און ס'איז א שעים וואס עטס האטס געטוהן, און ממילא זאלט עטס וויסן, ענקער מעסטל נתמלא סאתם, עטס זענטס פיניש. ס'איז געווען אסאך פאן, וואס? אריינגעפליקט נחום ראזענבערג, נאכאמאל נחום ראזענבערג, זעקס חדשים געהאלטן אין איין שרייבן, האט עטס געטוהן וואס עטס האטס געוואלט, יעצט גייט עטס אלע באצאלן, כ'האב ענק געזאגט. ווילאנג יעדער איז נישט מודה אז ס'איז געווען סעקשועל אביוז איז וועט זיך דער אייבערשטער נישט אננעמען, איך האב דאס געשריגן, פארוואס? ווייל טאמער נישט נעמט ער צו די בחירה. די מעשה איז געווען אז די איד איז געקומען צום הייליגן דברי חיים און ער האט אים געזאגט אז ער ליידט אויפן הארץ, האט אים דער דברי חיים געזאגט גיי אריין אין די קאך מאך דיר א שווארצע קאווע און וועסט האבן א רפואה שלימה, און אזוי איז געווען, דער איד האט זיך געמאכט א שווארצע קאווע און ער איז געזונט געווארן, יעצט יעדער ווייסט אז שווארצע קאווע פארן הארץ איז די ארגסטע זאך וואס ס'טרייבט די הארץ. נאר אז דער הייליגער דברי חיים זאגט איז אנדערש. למעשה, שפעטער א צייט האט דער איד ווידער אנגעהויבן צו פילן דאס הארץ, ער איז געגאנגען ער האט זיך געמאכט א שווארצע קאווע, און עס האט אנגעהויבן צו ווערן ממש כלות הנפש, איז די ווייב איז געלאפן צום הייליגן דברי חיים און געזאגט רבי, מיין מאן די הארץ קלאפט אים ווייטער, און זי דערציילט ער האט זיך געמאכט א שווארצע קאווע, זאגט דער הייליגער דברי חיים ווער מאכט א שווארצע קאווע ווען די הארץ טוט וויי? חלילה! וואס רבי האט עס שוין געמאכט און ער האט עס געטרינקען, וואס טוט מען יעצט? וועט ער גיי אהיים און מאך אים א שווארצע קאווע און ער וועט עס טרינקען, וועט ער געזונט ווערן, ווייל ס'האט צו טון מיטן צדיק וואס ער זאגט. יעצט איז דא נאך א מעשה, איז דא א מעשה פון הייליגן דברי חיים, איז אזוי, דער ערשטע באבובער רב, ס'איז געקומען א איד צו א דאקטער וואס ער געהאט צו טון מיט די לונג, און דער דאקטער האט אים אפגעזאגט, און ער געגאנגען צום הייליגן דברי חיים, דער דברי חיים האט אים אנגעווינטשן און ער איז געזונט געווארן. געווארן. ווען ער איז צוריק געגאנגען צום דאקטער האט דער דאקטער געזאגט ער האט זיך טועה געווען, האט דער ערשטער באבובער רב ר' שלוימעלע געזאגט אז ס'איז נישט געווען א טעות נאר דער זיידע האט אים א גענומען ער האט אים געגעבן א נייע לונג ער האט אים אויסגעהיילט אינגאנצן בקיצור, האט דער דאקטער געזאגט פאר ר' שלוימעלען אז ס'קען נישט זיין אז דיין זיידע האט געקענט לייגן א נייע לונג און אויסהיילן יענעם אינגאנצן ווייל טאמער קען ער דאס טון לאמיר זען ער זאל ארויפלייגן אויף א פעישענט וואס פעלט אים א פיס זאל ער אים ארויפלייגן א פיס האט ער געזאגט פארן דאקטער אז אין אמת'ן קען עס דער זיידע טוהן, אבער טאמער ער וועט עס טוהן, דעמאלטס וועט ער צונעמען די בחירה, וועסטו דאקטער נישט זיין קיין אפיקורס, האט צאנזער רב געזאגט, האט אים דער הייליגער צאנזער רב געזאגט, האסט זייער גוט געענטפערט פארן דאקטער, אבער איך קען דיר זאגן אז ער וואלט עניוועי געבליבן אן אפיקורס, ווייל מען קען זעהן אפענע זאכן און. ס'כאפט נאך נישט אן. א מענטש דארף זיין אינעם חושך, און דורכן חושך דארף ער אנערקענען דעם אור. ווייל דאס הייסט אמונה. נישט דארט וואו דו האסט א וועג וואו דו רעכנסט אויס, ווי מ'זאגט אויף ענגליש, די לייט עט די ענד אוו די טונעל, דארטן גייסטו קענען געווינען, דורך דעם וועג וועסטו קענען מאכן פרנסה. ס'איז נישט דא קיין וועג. ס'איז דא ביי די מרגלים. ס'איז נישט דא קיין וועג. און זיי זענען גרויס, זיי זענען שטארק. זענען כביכול שטערקער פונעם אייבערשטן, אבער איין זאך אז דער אייבערשטער האט געהייסן גיין וואטשען צי ווער ס'איז דער שטערקסטער, דאס איז וואס דער שם משמואל זאגט, און אנדערע זאגן אז וואס איז געווען דער חטא פון די מרגלים וויאזוי זענען זיי אזוי נידריג געפאלן, ווייל זיי האבן אלץ נאך געהאט דעם חשבון אז ס'מוז זיין די לייט עט די ענד אוו די טונעל, פלוצלינג זאגט רש"י זיי נעמען לייטערס ארויפקריכן אין הימל מיט לייטערס. סארא לייטערס סארא הימל, מען רעדט אריינגיין אויף ארץ ישראל, ניין ניין ניין דו דארפסט וויסן אז אריינצוגיין אויף ארץ ישראל איז געווען אזוי נישט מעגליך אזוי ווי צו ברענגען לייטערס און ארויפקריכן אין הימל, גראדע אין פרשת ראה שטייט כי התורה לא נפלאת ממך ולא רחוקה ולא בשמים היא, זאגט דארט אויך רש"י אילו היה בשמים וואלסטו געדארפט נעמען א לייטער און ארויפקריכן, איי וויאזוי איז מעגליך? די הייליגע תורה און דער הייליגער באשעפער איז שטערקער פון אלע לייטערס און פון גרעוויטי און פון אלע עטמאספיערס, און ווען א מענטש גייט ארויס און ער טראכט אז אפשר איז דא אזא בחינה וואס כ'וועל מאכן דורך דעם פרנסה דורך יענעם פרנסה, איז ער א כופר בעיקר, ער דארף וויסן דער אייבערשטער האט אים געגעבן די פרנסה און די אלע זאכן איז נאר א כלי וואס א מענטש מוז מאכן כדי דער אייבערשטער זאל אים קענען דורך דעם משפיע זיין פרנסה, אבער יעדע זאך. איז אזוי שווער אזוי ווי צו נעמען א לייטער און קריכן אין הימל. דא ליגט נישט אין גשמ' זאך וואס א איד דארף האבן, צו געזונט, צו פרנסה, צו געלט, ליגט נישט קיין שום מין גשמיות, ס'ליגט איין באשעפער ליגט דארט. האב איך ענק געזאגט, ווילאנג אונז האמיר נישט געווינען די מלחמה קען זיך דער באשעפער נישט אננעמען, ווייל דעמאלטס נעמט ער צו די בחירה, מ'עט זאגן אה, אונז מוז מיר גיין העלפן די קינדער ווייל מ'זעט דער באשעפער נעמט זיך אן. זאגט דער באשעפער ניין, איך מאך א הסתר פנים, איך בין מיך מסתיר. און לאמיר זעהן ווער ס'העט מיטהאלטן מיט נחום ראזענבערג און ווער נישט. יעצט קוק, דער איד העט פון זיך צופאלן, דער בלאט העט צופאלן, סאטמאר איז צופאלן, די אלע וואס האבן געטשעפעט העט צופאלן, אגודת ישראל העט צופאלן, און קינדערלעך ען זיין מערטשעם סעיף. נאר ס'איז א גענוג רחמנות אויף אונזער הייליגן רעבן וואס האט אזוי שווער געארבעט ער געוואלט אויפשטעלן א יסוד אז דער קיום פון די דורות זאל זיך קענען האלטן אויף דעם, דאס איז אויך צופאלן. א חייל האט מיר געזאגט.